וישקהו, עשיו האט געזען אז ער קען יעקב נישט בייקומען, האט ער אים א קיש געטאן, האט אים געזאגט, אונז זעמער פרענדס, אונז דארפן אנקומען צו דעם גוי ער זאל אונז לערנען חינוך, אויף דעם פלאגן מיר זיך אונז זעקס טויזנט יאר אויף דער וועלט, זיין אפגעשיידט פונעם גוי, אפילו אין מצרים האט משה רבינו געמאכט שבת אז מען זאל זיך צוזאמקומען רעדן פון אידישקייט, עניוועי, אין די קוריקולום שטייט אזוי, ס'שטייט א זאך וואס דו האסט נישט אליין געזען גלייב נישט, דאס מיינט אזוי אז די גאנצע בריאת העולם מיט די קבלת התורה איז שקר מוחלט לויט זיי. ווייל אונז האמיר עס נישט געזען, אונזערע נשמות זענען דארט געווען, מען האט עס פונעם אייבערשטן באקומען ווי געשריבן אין די תורה, איין דור האט איבערגעגעבן דעם אנדערן דור, אזוי ווי דער הייליגער רמבן ברענגט, און אויב אזוי גאנץ יציאת מצרים אויך שקר, און דאס קענען זיי אויך נישט לייקענען ווייל ס'איז דא א פלאץ וואס מ'האט יעצט געטראפן זייער רייכע טשעריעטס דארטן אין ים סוף, על כל פנים אונז דארף מען נישט גיין איבערווייזן אז די תורה איז אמת, נאר די רבנים ימח שמם, איך זאג נאכאמאל, אנגעהויבן מיט זאליקן, זיי ווילן אלעס באהאלטן. זיך א רוף אן איינער פון די רבנים ביי די אסיפה, וואס דארפן זיך בעלי בתים מישן אין די אלע זאכן? לאמיך זאגן פאר די רבנים, עטס זענטס תחת שטופערס, מחילה שטופערס, עטס טוטס אלע ארגסטע עבירות. ווען נישט איין משוגענער נחום ראזענבערג מיטן האטליין, וואלט חזקל טייטלבוים געהאט א גערלפרענד, אן אשת איש פון זעכציג יאר, און די זעלבע מיט די אלע חזירים, דער גאלאנטער חזיר, דודו א חזיר וואס ער האט נישט חתונה, איינער האט אויף אים געזאגט אז ער האט מיט אים געשטופט, ער ווייסט נישט ער צו דער ברודער, ער הייסט. היינט דער פאיער צדיק. נאכדעם איז דא נאך א וועלטס בארימטער חזיר שרול האגער המצרי, א חזיר פון חזיר לאנד, ער איז היינט וויזשניצער רבי. ס'איז געפערליך. די אנדערע ברידער איז אויך דא וואס זענען נישט בעסער. ס'איז דא דער ברודער וואס ארבעט אין האספיטעל געבט געהעריג די הענט פאר פרויען פאר נורסעס. פארשטייסט? דאס האט וויזשניצער רבי אונז איבערגעלאזט. יעצט למעשה, זיי ווילן זיך יעצט נעמען אז זיי טוהן וואס זיי ווילן, אונז גיי מיר דאס נישט צולאזן. רבותי, מי להשם אלי זאל וויסן, טאמער שטעלט מען נישט אפ די מגיפה, גייט נישט בלייבן חלילה קיין איד. ס'וועלן בלייבן גענוג גופים, אבער אידן וועלן נישט בלייבן, און אונז מוז מען דאס אפשטעלן. איך וויל זאגן אפאר נקודות. דעמאלטס ווען מ'האט ארויסגעמופט אויף ניו דזשערסי, האט מען דאך נאכנישט געהאט קיין אייגענע תלמוד תורה, מ'איז געגאנגען מ'האט געבעטן קלויזענבורג צו מ'קען שיקן די קינדער, האבן זיי געזאגט יא מיטן גרעסטן כבוד, ס'קאסט זיבעציג דאלער א קינד. זיבעציג דאלער א קינד? דאך זייער ביליג, ביי אונז קאסט דאך צוויי הונדערט. אזוי איז עס, האבן זיי אויסגעזאגט, מ'מאכט דארטן געלט, די גאווערמענט געט געלט, זענען אריין צו א גוי וואס ער האט דארטן אזא דעי סקול, פרייוועט. האט ער געזאגט דא ליגט מיליאנען אז מען ברויך א בילדינג געט די גאווערמענט דאס אויכעט אלעס ווערט געגעבן נאר ביי אונז רוקן עס אריין זלמן לייב מיט אהרן און מיט אפאר חברה אין די טאש און מען נעמט עס צו פון אונזער חינוך איך האב געמאכט א דיעל מיט דריי אדער פיר יאר צוריק איך בין אראפגעפארן צו א שטאט וואס ס'הייסט קליוולענד אהייאו איך האב מסביר געווען פאר די גאווערמענט אז אונז האמער א פראבלעם אז די הנהלה גנב'עט צו אלע אונזערע געלטער ממילא האמער נישט קיין געלט. האב איך געזאגט אויב דו קענסט געבן די וואוטשערס דירעקט פאר די לאקעל ענד יוזער גיי איך דיר ברענגען דא וויפיל פאמיליעס דו ווילסט, און זיי זענען זייער איגער צו האבן פאמיליעס ווייל זיי האבן א שיין פלאץ, זיי האבן דארטן דעם ים לעבן זיך, איינע פון די פינף לעיקס, ווינטער איז אביסל קאלט אבער זומער איז א מחיה, איז נישט דא קיין נײַנציק דעגריס, דארף נישט גיין נאקעט אין די גאס, און זיי האבן מסכים געווען. איך בין געהאלטן איינוועקומען קאלס, און נאך א משפחה האט געמופט, מען בויט יעצט א ברענד ניו מקווה פאר צוויי מיליאן דאלער. מען האט אויסגעשטעלט, עטס האטס נישט קיין השגה וואס דא טוט זיך, ס'איז דא דרײַ הונדערט משפחות היינט, חסידישע, ליטווישע, די אלע זאכן קען מען אונז אויך טון, אונז דארף מען נישט אנקומען צו די גנבים און די גזלנים, נעם אן אפארטמענט אין מאנרא, מען האט שוין געבויעט, ברויער האט געגעבן, לאנד פארקויפט, קאסט אויך דרײַ פיר הונדערט טויזענט דאלער, וואס די זעלבע זאך אינעם גויאישן מאנרא קאסט הונדערט טויזענט, דו האסט דאך אפילו נישט קיין גאראדזש פאר דיין קאר, און ווילאנג אונז וועלן זיך לאזן טרעטן, אזאלאנג וועלן מיר נישט האבן גארנישט. און אז מען וועט זיך נישט לאזן טרעטן וועט זיין א מחיה, מען קען לעבן פון דעי שכר לימוד, מען ברויך עס נישט, מען דארף נישט האבן מער ווי פערציג פופציג דאלער פאר א קינד מעקסימום, זיי ווילן גנב'נען, אונז דארף מען עס נישט צולאזן, יעצט איך זאג נאכאמאל, איך האב דורכגעליינט שבת די קוריקולומס, ס'איז מינות און כפירה באהאלטן אזוי זיס, דעליווערט אן א גאלדן פלעטער אז דו כאפסט אפילו נישט, מען גייט אנהייבן מסביר צו זיין יעדער זאל ווערן זעלבסשטענדיג, וואס ער האט נישט אליין געזען זאל ער נישט גלייבן, דאס מיינט. אלעס פון בעפאר דו ביסט געבוירן געווארן איז שקר מוחלט, און דאס איז אויף וואס זיי צילן, זיי צילן אויסצורייסן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, און טאמער האט דאס געשען האב איך דאך גארנישט פון אמעריקע, און איך האב גארנישט פון דעם גאנצן פרייהייט פונעם חינוך, און אונז האמיר גארנישט פון די אלע זאכן. איך געדענק כ'בין געווען א יונגל אין חדר אין בארהאם סטריט, ס'איז געווען א טיטשער געהייסן שטיינבערג, כ'דענק אפילו זיין נאמען.

שטודיעס אז נאך א טאג אין פאבליק סקול זאלן זיי נאך קומען כאפן נאך צוויי שעה צו מאכן א פאר טאלער, איז די מעשה, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, איז געשען אזוי אז די רבי האט אונז אהער גענומען, כ'דענק נאך ווי היינט, אין בעדפארד עוועניו, אונז אהער גענומען און האט אונז אנגעהויבן צו זאגן מ'זאל האבן דרך ארץ פארן טיטשער, האט מען זיך אונז אלע אנגערופן, די רבי איז נישט דארט געווען און די רבי האט נישט געהערט וואס ער האט געזאגט.

דאס איז וואס דא גייט פאר אלע יאר, די גאווערמענט געט בילדינגס, די גאווערמענט געט אלעס, און זיי קומען נאך שנארן געלט, און זיי נעמען נאך שכר לימוד, און די גאווערמענט זאל עס וויסן און סטאפן זיי דאס, אונז ווייסן שוין, אונז נעמען פול קרעדיט אז אונז האמיר זיי מודיע געווען, ווייל אונז קאקן מיר אויף די אלע רבנים, עטס זענטס רשעים, און אונז וויל מיר נישט זיין געביינדעט אונטער ענק, אונז זעמיר זיי אלעס מודיע, און די לייט מוזן אוועק פארן וואוינען, פארוואס? ווייל ווייל עטס גנב'עטס אראפ זייער געלט וואס זיי באקומען פאר די שכר לימוד. פאר די וואוטשערס, און איטס נאט גאנא העפען טו לאנג, דא גייט זיין א מעידזשער עקספלאוזשען, וועסט מיר נאכשרייען אין די גאס מוסר, איך פאר אוועק די וואך שוין, מיטוואך שוין נאך ארץ ישראל, איך וועל שוין זיצן דארטן ביז פסח, וועם וועסטו נאכשרייען, איך בין נישט דא, איך פייט טוט ענד נעיל, דאס רישעות וואס עטס האטס געטוהן אלע יארן, אונז גיימער דאס נישט צולאזן, און אונז וויל מיר די רבנים געבן א מעסעדזש זאלן פארשטיין, עטס האטס אונז נישט איינצוטיילן קיין דעות, צו אונז זעמיר יא בעל הבתים צו נישט, צו אונז מעג מיר זיך יא מישן צו נישט, אונז זאג מיר פאר ענק אלע, גייטס אין דר'ערד. כ'האב געזען ווען ס'איז געווען די גאנצע פרשה פון נחום ראזענבערג האט ער זיך אויך געמישט אין מיינע פרייוועט זאכן, מיינע פרייוועט זאכן? געעפנט א האטליין און איך האלט אין איין ארויסגעבן מעסעדזשעס? ווי זענט עטס אריינגעקומען אין דעם דרעק אריין? ווי? ווער האט ענק דא אריינגעשלעפט? כ'האב ענק געפרעגט אמאל א שאלה? איך רעד זיך אמאל דורך מיט ענק? איך האב דאך מורא צו שיקן א פרוי זאל גיין ענק פרעגן א שאלה ווייל עטס זענטס טאטשערס מיט חזירים. איז למעשה, פונקט ווי עטס מישטס ענק אין אונזער טאפ, אונז גיימיר זיך מישן אין ענקער טאפ וועדער יו וואנט איט אר נאט. אונז מוז מען צאמשטעלן א גאנצע קאמיטי און זאגן פאר די גאווערמענט, ס'איז אלעס פול אוו באלאוני וואס מען פארקויפט אייך, אז מ'עט אייך זאגן אז מ'האט געלערנט מסכת כתובות האט מען געלערנט שבת, זענען ליגנער, זענען געקומען פון יוראפ מיט זייער ביטערע מענטאליטי, ענד דעט יו דאנט סעי די טרוט, א איד שטייט אין ליין, דארף זיך שטעלן אין מיליטער, אינדערהיים אין פוילן פרעגט מען אים ווי אלט ביסטו, פרעגט ער דעם שכן זאג זאל איך זאגן דעם אמת, זאל זאגן פון ווען איך בין געבוירן, צו פון ווען איך בין בר מצוה געווארן, צו ווען. חתונה געהאט און פרעגט יעדער אים, און פארוואס טראכסטו נישט פון זאגן דעם אמת? דאס איז געווען די מענטאליטי וואס מ'האט אויסגעלערנט דעם איד, דאב גאן וישראל נעמי. ניין ניין, איטס גאנע סטאפ. נישט אויף אונזער חשבון. ס'איז דא געווען א קאמיטע ביי מיר פון די רבנים און זיי האבן מיר מסביר געווען אז דו גייסט דיין וועג, דו גייסט זייער א שארפן וועג, גייסטו צושפארן אלע תלמוד תורה'ס מיט אלע ישיבות מיט אלע מיידל סקולס. זאג איך, הלוואי זאל גאט העלפן אז מ'זאל עס קענען ערלעדיגן. אז עטס לערנטס מינות און כפירה האב איך גארנישט פון די גאנצע זאך. סאו בקיצור, די אלע תלמוד תורה'ס און ישיבות און מיידל סקולס זענען געמאכט אז אפאר רבנים זאלן נישט דארפן גיין ארבעטן, זיי און זייערע קינדער עד סוף כל הדורות. נא נא נא נא ווי העוו טו סטאפ דיס. איך האב געוואלט פארשטיין נאך א זאך. עטס זאגטס אז אונז האמיר זיך נישט וואס צו מישן. איי עס איז אונזערע קינדער? מיש דיך נישט. וואסערע שייכות האט עטס מיט מדינת ישראל אז עטס זאלט זיך מישן צו זיי אין זייער חינוך און אין אלעם וואס זיי טוען? ווער זענט עטס? עטס זענט זיך געגאנגען אמאל שלאגן פאר די מדינה? עטס האטס אמאל געגעבן א דאלער פאר די מדינה? ווער געט ענק א רעכט זיך אריינצולייגן איבעראל אז ס'הייסט סאקמער קאקמער? אונז זעמיר נישט גורס די באלאוני מער כ'וויל נאכאמאל זאגן אויף כלל ישראל שוועבט א מלחמה להשם בעמלק און ס'איז אין אונזערע הענט און אז אונז זאלמיר בוגד זיין אינעם אייבערשטן און דער אייבערשטער זאגן הרי אתם כנבוכדנצר וחבריו מה לי עמכם וואס האב איך מיט ענק? רבותי לאמיר זיך נישט לאזן פון די שקצים און לאמיר זיי ווייזן איין זאך אין אמעריקע איז אלעס אן אפענער קארטן יעדע דעבאטע אלעס איז אפען פארוואס נעמט מען נישט אריין אלע בעלי בתים אין סאטמארע בית מדרש און מען דערציילט זיי וואס ס'גייט פאר? פארוואס זאל מען נישט מאכן א דיבעיט וואס דער עולם האלט? כ'מיין וואס האט עטס געמיינט אז עטס'ט אונז פירן ביי די נאז אונז זעמיר שוין צו אלט? אונז האמיר צופיל מיטגעמאכט מיט די שקצים און חוץ פון דעם האמיר נישט געטראפן איינעם א ריכטיגן. אלע זענען נואפים, היפג שלעפערס, מחילה קראצערס, זינדיגן א גאנצן טאג און נאכדעם זעמיר אונז נאך ענקערע משוגעים ענק ארויסצוהעלפן. רבותי ס'איז א מלחמה להשם בעמלק אז אונז מיר יעצט פארפאסן די צייט איז אן אומגליק, ווען איך וואלט ווען פארפאסט די צייט דעמאלטס ווען איך האב מיך געשלאגן וועגן די קינדער וואלט געווען אן אומגליק אויף אייביג, די זעלבע יעצט אויכעט, מען גייט לערנען מיט די קינדער מינות כפירה, איך פארשטיי נישט פארוואס קען מען נישט אויסהאלטן די ישיבות און תלמוד תורה'ס און די מיידל סקולס אליינס, מען קען עס אויסהאלטן, מיט א מינימום קען מען עס זיכער אויסהאלטן, די אלע רבנים דארפן פארן אויף די אלע פארשאלטענע נעמען זיך פריענד, נעוואדע דאס קאסט אין די טויזענטערס, צייטונגען דארפן מיטקומען, מען דארף יעדן באצאלן, אונז זעמער נישט דא מער פאר די נאנסענס, די נאנסענס גייט זיך אויפהערן, אונז בעט מיר זייער שיין, די אלע מענטשן וואס האבן קינדער אין די מוסדות און וואס זענען געטריי פארן אייבערשטן, זאלן אנהייבן צו וויסן די פעקטס מיט וואס מען גייט פארפירן אונזערע קינדער און ווי אונז גיימער אנקומען. ס'איז דא א איד וואס ער האט געהייסן וויזשניצער רבי, ר' מאטעלע, ס'איז געווען אמאל אין טאהש איינער א אינגערמאן וואס ער פלעגט אריינקטנען אין די.

ער האט נישט אויפגעהערט, ער האט נאר געוואלט ווייזן ער איז א פרומער, ער געט אובאכט, אבער ער האט ארום געפיפן עניוועי. אמאל פלעגן אזוי טוען די רבנים, זיי האבן געהאט אלע שווארצע געלטער מיט שמוציגע געלטער מיט אלעם, אבער ווען ס'איז געקומען דערצו האבן זיך געמאכט אזוי פרום, היינט מאכן זיך שוין נישט פרום אויך נישט, וואס זאגן זיי פרעג נישט די בעלי בתים, אונז פרעגן מיר נישט די רבנים אויך נישט, יעצט מיר זעהן ווער ס'איז שטערקער, איך זאג אייביג מיט די איי אר עס, קענסטו דיך שלאגן, ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז דא דרײַ הונדערט מיליאן מענטשן וואס זיי ווילן גנב'נען פון זיי, און ס'איז דא אינגאנצן פופצן טויזנט, צוואנציג טויזנט עידזשענטס, די זעלבע דא אויכעט, רבנים זענען א מתי מספר, אונז זעמיר שטערקער פון זיי, נאר וואס? מ'דארף זען צו אונז האמיר די קוראזש, טאמער האמיר נישט די קוראזש, זעמיר אויף גרויסע צרות. יעצט, די רבנים האבן געמיינט אז אונז האמיר א ווייעכן תחת און מ'קען פראקן, טאק טאק! ווען ס'איז געווען א פראבלעם מיט א באלעבאס האט מען זיך גענומען פראקן, יעצט איז פעי בעק טיים, יעצט האט עטס אויך א ווייעכן תחת, אונז גיימיר אין ענק אזויפיל צוריק פראקן, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט נאך אזויפיל נישט געהערט וואס אונז האמיר זיי צו פארקויפן, זיי האבן גענוג געהערט, געהערט וועגן טשיילד מאלעסטעישן, זיי האבן געהערט וועגן אסאך זאכן, באט דעי דידענט העיר וואט ווי העוו טו טעל דעם, סאו נאו איטס פעי בעק טיים, און וועמען ס'געפעלט נישט האב איך אין דר'ערד, סימפל, און מ'מוז אויפהערן צו נעמען געלט, מ'מוז אויפהערן צו לערנען זייערע קוריקולומס, און אזא ארנען זיי מיין לייב מיט די אלע חוץ מיט ישראל האגער המצרי עט נישט קענען זיצן דארטן אין די אלע טייערע פלעצער אויף וויקעישן און זיי נישט קענען, שטייסט? ר' מאטל האט זיך געהאט זיינע תלמוד תורה'ס, און ער האט געגנב'עט און געראבעוועט געלט, גענוצט טשעפטער וואן, טשעפטער טו, ווער ווייסט וואס נאך ער האט גענוצט, און ער האט זיך איבערגעלאזט פאר יעדן א שול מיט ריעל עסטעיט, מיט אן אינקאם ער זאל נישט דארפן גיין קיינמאל ארבעטן. פון וועמען איז געקומען דאס געלט? נישט פון די אידישע קינדערלעך, פון די ארעמע קינדערלעך, מען האט געגנב'עט און גענומען שכר לימוד צוגיט. דאס גייט אויכעט זיך ענדיגן בעזהש. יעצט האב איך געוואלט רעדן נאך זייער א וויכטיגע זאך. אסאך אידן קומען צום מציון זיי זאגן מיר אז ס'איז מורא'דיג שווער טאמער א קינד איז פארכאפט אויף דראגס צו כדומה, די ריהעביליטעישאן קאסט אן אלף ושישה. א איד האט מיר פארציילט ער האט ריהעביליטעיטעד זיין זון ס'האט אים געקאסט איך געדענק נישט אכציג טויזענט דאלער צו וויפיל, ער איז צוריק געקומען דא, די ערשטע חבר איז צוגעקומען האט אים שוין געאפערט א ציגרעטל און ער האט זיך שוין פארלוירן אין דעם. נאך ראש השנה יום כיפור ווען מ'טוט תשובה איז דא סוכות, סוכות מיינט דארפסט ארויסגיין פון דיר. היים, דיין אלטע אינווייראמענט מוזטו איבערלאזן. שרייען צו מיר טאטעס פארוואס קען מען נישט טון עפעס? פארוואס זאל מען נישט מאכן אז מענטשן זאלן קענען אפארדן די טערעפי? איינער איז ביזי אז מענטשן וואס האבן קענסער זאל מען העלפן, איינער איז ביזי ווער ס'האט נישט קיין קינדער זאל מען העלפן, יעדער איז ביזי מיט אן אנדערע מצוה. פאר די וויכטיגסטע זאכן איז דא ווער ס'זאל טון. און פארוואס אויב כ'רעד צו מענטשן, זאגן זיי, כ'האב דאך נישט געהייסן גיין אויף דראגס. איינער וואס האט נישט קיין קינדער האבן זיי נאך נישט געוויסט פאר זיי האבן חתונה געהאט, אבער כ'מיין איינער וואס האט קענסער האט עס נעבעך באקומען, די שלאק האט אים געטראפן, אבער ווער האט אים געהייסן גיין אויף דראגס? ס'איז א פאלשע מענטאליטי, ווייל ליידער האבן אונז כמעט אזויפיל קינדער אויף דראגס וויפיל נישט אויף דראגס, סאו איטס ווערי ווערי סעד נוז, אבער איך וויל נישט יעצט אריין גיין אין דעם, איך וויל זאגן אז אונז זעמער ביזי אז אין ארץ ישראל נעמט מען מיידלעך אין צבא, וואס כ'ווייס שוין ס'הייבט זיך אן, מען נעמט. נישט. ס'איז א אנגעשטעלטע זאך אזוי ווי אלע יצחק שטערן, לבנה שטערן זאכן. איז במילא פאר יענעם איז דא געלט, פאר אונזער קאמיוניטי איז נישט דא. און נאך א זאך, דען ביסט אפשר גערעכט, אבער ווער האט געמאכט אז די קינדער זאלן גיין אויף דראגס? נישט די מלמדים, די מגיד שיעורים מיט די מחנכים מיט די עלטערערע בחורים? און מ'האט עס אלעס צוגעלאזט? איך האב דעם שבת געטראפן משה עפשטיין צוויי מאל גיין אין סאקמער אין קאקמערע בית מדרש, ער האט א שול ווי צו גיין, נחום ראזענבערג האט נישט קיין שול, סאו כ'וויל זאגן פארן עולם, מען דארף פארגעסן פון די אלע ברענד נעימס, ס'איז נישט דא מער קיין סאקמער, קיין קאקמער, קיין וויזשניץ, קיין פיזשניץ, קיין בעלז, קיין שמעלז, דער בעלזער רב א ביליאנער פארשריבן אין פארבס מעגעזין, איינער פון די רייכסטע מענטשן וואס איז דא היינט אין די וועלט, וואס טוט ער מיטן געלט? א חתונה נאך אן אייניקל און נאך אן אייניקל, ביפאר יו נאו איט, וועט זיין מער אייניקלעך וויפיל אידן, אונז מוז מען דעס אפ. ס'איז אונזער געלט וואס איז גיווען טו אס און זיי זענען נישט די באלעבאטים אויף אונז, יעצט אז דער עולם וויל מיטארבעטן איז גוט און אז נישט, ליסען, דו איט יור סעלף, מען האלט מיך אין איין קאלן נאכאמאל און נאכאמאל, האלט מיך אין איין קאלן, דאס וואס דו האסט געזאגט די גאווערמענט זאלן געבן די וואוטשערס פאר די מענטשן, ס'איז אזא ישועה, ס'איז מענטשן זאגן איך פארדין דרייסיג פערציג און פופציג טויזנט דאלער א יאר אויף דעם, און דאס פלעג גיין צו אהרן, זלמן לייב'ן זאל קענען גיין זיך אויסרייבן אין די שווייץ. גערעדט. אדער צו ר' מאטעלען. ר' מאטעלע האט זיך נישט אויסגעריבן ווייל ער איז נאר געווען דא אין גיבערס, אבער ער האט אנגעשטאפט אלע קינדער, די שקצים מיט די נישט שקצים. ער האט איבערגעלאזט די וויזשניצע ירושה פאר זיין זון דעם שייגעץ סרול האגער. אויף דעם האט ער זיך געדארפט שלאגן מיט ר' משה. רבותי, אויב ווי'ר נאט גאנא ווארק פאר אווער סעלווס, פארגעסן פון די רעבעס מיט די באנסעס, וועמער נישט אנקומען אין ערגעץ, שוין גענוג ביטער וויאזוי די מצב איז יעצט, זיי זאגן אליינס ס'איז דא טערטי פייוו פארטי פראצענט דראפ אוטס, און רובם ככולם זענען אויף העווי דראגס. און אויב וועלן מיר נישט נעמען אונזער קאמיוניטי אין די הענט אריין ווען מען איז אינעם ארץ ישראל דאן זעמיר אויף צרות. איך וואלט פרעגן דעם עולם א שאלה. ווען דו האסט א בחור וואס ער פעלט אים עפעס עס גייט אים נישט קיין שידוך, אן ארץ ישראלדיגער העט ער געבן זיין טאכטער פאר א שידוך אדער העט ער געבן זיין זון פאר א שידוך? קיינמאל אין לעבן נישט. ער העט פרעגן די ערשטע זאך. איר געט א דירה? זיי זענען נישט דא פאר דיר א בענעפיט, סאו פארוואס זאלסטו דא זיין פאר זיי פאר א בענעפיט? דאס פארשטיי איך נישט, וויי אר יו היר פאר דעם פאר א בענעפיט? זיי האבן דיר גארנישט געבן, געב זיי אויך גארנישט, אונז זאל מען זיך זארגן פאר זייער צבא? זאלן זיי זיך אליין זארגן דערפאר, זיי האבן דארטן אפיסעס, זיי האבן דארטן רבנים, זיי האבן ועד הישיבות, זיי האבן ווער ס'זאל זיך זארגן, זיי קומען נישט צוטיילן זייערע פראפיטס מיט אונז, כ'האב שוין לאנג געזאגט ס'איז דא אזא זאך. מען געבט געלט והתפללו דרך ארצם, מען געבט געלט פאר ארץ ישראל'דיגע אידן, אבער דאס אלעס איז געווען ווען זיי זענען געזעסן און געלערנט, היינט זיי זענען פונקט אזאלעכע ביזנעס לייט ווי אונז, זיי האבן נישט אין זין נישט די גמרא, נישט תוספות, עס איז אלץ א דזשאוק, מען דארף פאר זיי נישט געבן, זיי לעבן רייכער פון אונז, זיי האבן מער פון אונז, א טובה ווילן זיי דיר נישט טון, ענד געט איט אווער וויט, ליוו א לייף פאר יורסעלף. איז למעשה די גאווערמענט אין ארץ ישראל זארגט פאר ריהעביליטעישאן, זיי האבן סקולס וואס זיי צאלן, אונז האמיר גארנישט. גייסט צו מעדיקעיד זאגסט דו ווילסט מען זאל דיר מאכן א רוט קאנאל, זאגט די גאווערמענט ליסן איים נאט היער טו דו אלל דיס, דיס איז קאזמעטיק ווארק, איך שלעפ דיר ארויס דעם צאן, קאסט צען דאלער. די זעלבע אויך מיט אלע אנדערע זאכן, די גאווערמענט געבט מינימום, קיין ריהעביליטעישאן געבן זיי נישט, ענד דעטס איט, וויר אלל אין טראבל. סא אונז דארף מען זארגן פאר ארץ ישראל? דארף מען זארגן פאר דעם מוסד פאר יענע מוסד זארג פאר קיינעם נישט די רבנים זענען געווארן אזאלעכע בהמות לעצטנס אפילו אין ארץ ישראל מען פרעגט צו א בחור ס'האט זיך אנגעפאנגען די נייע זמן צו א בחור מעג רייכערן האט רב קניבסקי געזאגט ווער ס'רייכערט איז משוגע שוין פרעגט מען צו אז איינער איז אין א צימער און א בחור וואס ס'רייכערט צו ער זאל בלייבן דארט צו נישט. צוויי ראש ישיבות הרב חיים קניבסקי און א אנדערע ראש ישיבה האבן ביידע געזאגט וואס ארט דיך אז יענער בחור רייכערט. זאג וואסערע בהמות זיי זענען. ער ווייסט נישט אז א סעקאנד הענד סמאוקער איז פונקט אזוי שלעכט ווי א פירסט הענד. ס'איז נאר א חילוק אין אפאר טעג. מ'פרעגט זיי שאלות, זיי ווייסן נישט וואס צו ענטפערן. פונקט ווי ווען איך האב זיי פארציילט וואס גייט פאר מיט משכב זכור האבן זיי נישט געוואוסט, און וואס ס'גייט פאר אז טאטעס שלאפן מיט די אייגענע קינדער האבן זיי נישט געוואוסט, ביז די סייקיאטריסט האבן זיי אויפגעקלערט. דאס זעלבע ווייסן זיי נישט אז ס'איז דא אסאך בחורים וואס זענען אויף דראגס און זיי דארפן האבן העלפ. און מען דארף נעמען די גאנצע געלט וואס זיי האבן דארטן אין דעם פראגרעם, איך ווייס ווי ס'הייסט, קופת העיר, אריינלייגן אין אויסצוהיילן די בחורים. ווייל אין די ענד אוו די דעי זעמיר אונז ריספאנסיבל, ווייל אונז האבן עס אזוי אנגעדרייט, מען האט זיי געטשעפעט און געפעצלט און זיי זענען אזוי געווארן. ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, ס'איז א ביג ביג שעים. אז א בחור דארף האבן העלפ און נישטא ווער ס'זאל אים העלפן. סא מר יצחק לעווענשטיין וועט מאכן א גרויסע אסיפה, צאמנעמען דעם גאנצן עולם, און מ'וועט זאגן די בחורים אז מ'טאר נישט האבן א סמארט פאון. דאס איז אונזער פראבלעם, דער סמארט. שטיק בהמות וואס איר זענט. כ'האב אמאל געזאגט פאר די או יו אז זיי זאלן צונעמען נאך איין פראצענט פאר יעדן הכשר און דאס זאל מען אלעקעיטן פאר מקוואות אבער וואס האב איך אז יענער עסט כשר פלייש אז ער האט נישט קיין מקווה האבן זיי געזאגט ס'איז זייער א גוטער פלאן למעשה צו זיי האבן עס געטון צו נישט ווייס איך נישט ס'נישט מיינע ביזנעס אויך נישט איך געב אן עצה און איך גיי ווייטער די זעלבע דא אויך מען דארף אראפנעמען צוואנציג פראצענט פון די מיליאנען וואס אלע ישיבות באדן זיך אין און מען דארף געבן צו ריהעביליטעיטן די בחורים וואס אונז האבן אראפגעה. און ס'וועט נישט דויערן לאנג ביז ס'וועט ווערן א לאו, ווארט שוין צו, אונז ארבעט מיר, כ'האב ענק געזאגט איך ארבעט אויף אסאך זאכן, און דאס איז גאנע בי א ברעיק טרו, און אלע רבנים דארפן זוכן א דזשאב אין א פיש סטאר אדער אין א בוטשער סטאר, ווי'ר נאט גאנע ליוו לייק דיס ענימאר, די מאפיא ווייסט אויך א סערטען פערסענט איז גאינג פאר טשעריטי, דא גייט גארנישט, אלעס גייט אין די טאש, און וואס איז שלעכט אז זיינע זיינע לייב'ס קינדער גייען ארבעטן, די אייניקלעך וואס ווילן נישט ארבעטן זוכן א געטשיר שטעלע.

דאון די ראוד און אזוי ווייטער, און אז זיי האבן א ביוטיפול סעקס פיטשער, ס'דא בעלי בתים וואס הייערן א מיידל זאלן קענען האבן מיט איר סעקס, זי ברויכן נישט איר ארבעט, און מיידלעך באדאנקען מיר מורא'דיג, איך זאג אייך, נאך יעצט קלינגט מיר אין די אויערן ווי זיי קאלן אריין, טענק יו פאר טיטשינג אס ווי נאו האו טו טעיק קעיר, אבער ס'דא אסאך וואס האבן איינגעזעצט די בעלי בתים, און כ'האב געוואלט זאגן, די זעלבע דארף מען וויסן. מען גייט יעצט ארויף אין די העכערע כיתה, מען גייט אריין פון די ישיבה קטנה אין די ישיבה, דארט איז שוין נישטא קיין משגיח, ס'איז שוין נישטא גארנישט, כ'מיין ס'דא משגיח אבער ס'איז נישטא א מלמד א גאנצן טאג אויפן גענאק, האב איך געוואלט זאגן מען דארף זייער וואטשן מיט וועם דו ווערסט א חבר, ס'איז דא בחורים וואס זענען מענטלי ריטארדעט, ס'איז דא וואס זענען משוגע, ס'איז דא וואס זענען אויף נערוון פילן, ס'איז דא וואס זענען פון זייער א שלעכטע בעקגראונד, זיי האבן געזען פייטן א גאנצן טאג אינדערהיים, ס'איז דא וואס זענען אויף דראגס, א טאטע האט צו מיר יעצט געוויינט, ער האט אויסגעגעבן גאנצע אַכציק טויזנט דאלער צו ריהעביליטעיטן זיין זון, ער איז צוריק געקומען, די ערשטער חבר האט אים געגעבן א כאפ ארום אין דעם האלז אזוי ווייטער העלא וואס מאכסטו און גראד געגעבן א ציגרעטל און הי קודנט ריזיסט איט און איטס בעק טו סקווער וואן אגען ס'איז נישט דא קיין אַכציק טויזנט דאלער נאכאמאל און דאס מוזטו אנהייבן צו פארשטיין אין א יעדן בעסקעט פון עפל איז דא אפאר פארפוילטע ס'איז דא בחורים וואס רעדן דיר איין קום פאר א שפאציר ביינאכט קום אהער קום אהין. קום מיט מיר אין מקווה, ס'איז דא אין חסידישע ישיבות ווי מען זיצט איינער קעגן אנדערן, נישט אזוי ווי אין די ליטווישע וואו מען זיצט איינער לעבן אנדערן, שטופן זיי זיך אריין די פיס צווישן דיינע צוויי פיס ביז זיי כאפן אן דיין אבר מיט די פיס, ס'ווערט א קישוי אבר, שוד בי ווערי קערפול, די ערשטע רוגזה די בעסטע רוגזה, איף עניבאדי טרייס טו אנטעגאנייז יו אר טאטש יו, אר סעקשועלי אביוז יו. זאלסטו גראד גיין צו דעם ראש ישיבה. און נאכדעם איז דא נאך א זאך בוליאינג, איך ארבעט לעצטענס זייער שווער וועגן דעם ענין פון בוליאינג, איך ארבעט מיט די גאווערמענט, די גאווערמענט האט אויכעט ליטערעטשור, איף יור ביאינג בוליד יו שוד קאל רייט עוועי די גאווערמענט, יעצט דאס איז סיי פאר ארץ ישראל סיי פאר אמעריקע, סאו יו העוו טו פיינד אוט. ווי דו דארפסט קאלן דיין גאווערמענט, און ווען נישט גיי צו צו די פאליס, זאג יור בינג בוליד, בוליד איז היינט א מורא'דיגע קריים וואס מען קוקט ארויף דערויף ווייל זייער אסאך מענטשן וואס מען האט געבוליד דעי וויינד אפ האבן זיך גענומען דאס לעבן, און דו זאלסט פארשטיין אז דו זאלסט דיך נישט לאזן פון קיינעם, די ערשטע רוגז איז די בעסטע רוגז, און לא מיבעיא טאמער ער בוליד דיך ער געט דיר שלעק ער טאטשט דיך ער פושט דיך, דארפסטו זיכער גיין פאר העלפ. צו רופן די פאליס וואטעווער, ניין וואן וואן אין אמעריקע און ארץ ישראל וואן זירא זירא, אבער אפילו ווען ער טאטשט דיך נישט, ער טוט דיך נאר אראל בוליאינג מיטן פיסק, דעט איז דזשאסט עז בעד, פונקט אזוי שלעכט. יעצט ס'איז דא טאטעס וואס זיי קענען נישט זאגן קיין גוט ווארט צו די קינדער, דעי אלוועיס בולי דעם, וויטש איז ווערי בעד. אמאל פלעגט ר' יוסי ניימאן געבן זיין שיף, מ'איז ארומגעפארן מיט די בחורים אביסל, היינט מסתמא זענען נישט ביכולת ווייל פארלוירן אסאך געלט, און למעשה טוט ער עס נישט, אבער עס האבן זיך צוזאמגענומען אפאר ערנסטע מענטשן, מען האט געדינגען א שיף, נישט געדינגען, מען האט געקויפט סיטס, מען האט ארויסגענומען צוואַנציק בחורים, צוקלאפטע, צוהארגעטע, צושלאגענע, און מען וויל זיי אביסל אויפהייבן, ביקאוז דער איז נאטינג ריעלי ראנג וויט דעם, דעי דזשאסט נעווער סאו לאוו, דעי נעווער פעלט לאוו, דעי נעווער גאט א קיס און א האג, דעי נעווער גאט א גוד ווארד, און מען נעמט זיי פאר א טריפ אויפן ים, כ'מיין מען פארט אויף ברמיודא, אבער זיי ווייסן נישט אז אויף די שיף, איז דא דריי טאפ טאפ פיפעל הו נאו האו טו הענדעל בויס לייק דעט ענד דעי גאנא טאלק טו דעם, און אויפן וועג ווי קיינער אין קלאמפישן הערט נישט רעדט מען זיך אויס די הארץ, דעי גאנא טריי טו סי וואטס ראנג וויט דיעס בויס, וואט רילי קיקט דעם סאו בעד, ס'מוז נישט דווקא זיין סעקשועל אביוז, ס'קען זיין ס'האט זיך אנגעהויבן, דער טאטע האט גערעדט ווי א משוגענער צו אים, נאכדעם אז ער איז שוין געווען דיפרעסט, האט מען שוין געקענט צוקומען צונעם, דאס אלעס גייט יעצט ארויסקומען, און איך האב הנאה ווער ס'האט עס געמאכט, געמאכט א עקסעלענט דזשאב, מ'האט גענומען פון די טאטעס אפאר דאלער, אבער די עיקר האט איינער באצאלט, א איד וואס האט אסאך געלט, און ער האלט אז דאס דארף מען טון, און איך האלט אויך אזוי, איך זאג די גאנצע צייט, האסטו אמאל געזאגט פאר דיין זון האסט גוט געקענט די וואך? טאמער קען ער נישט כאפט ער א פראסק, אבער טאמער קען ער זאגט מען אים נישט קיין קאמפלימענט.

צום גוט יתנהגו, אז מען זאל זיך פירן במנהג אחד לתורה, ס'זאל זיין איין מנהג פאר די גאנצע תורה, כמו שכתוב וויאזוי ס'שטייט אין יהושע קאפיטל א' פסוק ח', והגית בו יומם ולילה. מילא דארף מען אכט געבן די קינדער זאלן נישט גיין אויף דראגס, דאס איז היינט ווערי קאמאן, ליידער.

געהאלטן א פיקוח אויף די אלע פלעצער אבער ס'איז גארנישט ווערט מען קען נישט האלטן קיין פיקוח ס'איז שטותים מיט נארישקייטן קומען צוזאם פינף זעקס בחורים באקעס און דערס נאטינג יו קען דו סאו דאס אלעס זאלט איר געדענקען די תורה וואס ער לערנט איז נישט אזוי שטארק און נישט אזוי וויכטיג ווי די זנות וואס ער האט אריינגיין אין אים האלט אים אינדערהיים שיק אים ארבעטן און קוק דיך אום אויף אים מען דארף אויך זייער אבאכט געבן דעם קעכער די קעכער זאגט אים אויך כ'וועל דיר געבן א דאבל פארשען ביינאכט כ'וועל דיר געבן טשיקן דעיס פאר זייער וואטשן, אבער דער זעלבער חזיר ווי יעדער מענטש, און אזוי ווי דער ראש ישיבה, און פון ראש ישיבה זאלסטו דיך אויך וואטשן, און אין די מקוואות, קיינער זאל נישט גיין אין קיין מקווה, נעם א שאוער אינדערהיים, דו דארפסט נישט קיין מקווה אין בית המקדש אריינצוגיין, האט מען געדארפט א מקווה, דו דארפסט עס נישט האבן, אדער א פרוי דארף האבן א מקווה, דערמיט זי בארייניגט זיך פון איר נדות, אבער פאר א זכר, לית מאן דכר שמיה. פארגעט אבאוט איט און גיי נישט, שלאגן מיר זיך גענוג מיט די צוסרח'עדיגע מקוואות וואס ס'גייט דארט פאר, מען טרייט די בעסט, וואס מען קען קען מען, וואס מען קען נישט קען מען נישט, ס'איז יעצט געווען אין א סווימינג פול א מעשה, איינער אייזענבאך האט אנגערירט א קינד אמשינצט אינעם נישט נעבעך, סאו בי ווערי קערפול צום נייעם זמן, זאג אן דיין קינד, און נאכדעם, כ'האב אייך שוין געזאגט ס'קומט ראש השנה מ'שטופט זיך אין די שילן, גייט אראפ אין די טוילעטס. ס'נישט דא קיין השגחה, מ'דאווענט א גאנצן טאג, בי ווערי קערפול וואט יור דואינג און וואט יור לעטינג יור טשילדרען דו. איינער פון די טאטעס וואס האבן באגלייט די קינדער אויף די שיף האט מיר פארציילט, ס'איז געווען אזוי עמאושענעל, ס'איז געקומען זיידעס און באבעס, ווייל דאן האט זיך דאך געמיינט זיי פארלירן שוין די קינדער, און זיי האבן זיי באגלייט מיט טרערן אין די אויגן, ס'איז געווען ממש א נחת צו קוקן וויאזוי והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. עס האט אריינגעברענגט נייע חיות אין יעדן, דער אייבערשטער זאל העלפן, עס זאל מצליח זיין, סאו פארוואס דארף מען ווארטן ביז דאס קינד גייט אראפ פון וועג און דעמאלט אויפכאפן זיין נשמה, זי איז שוין אזוי ווייט אוועק אז ער איז שוין אין עולם הבא אויכעט, פארוואס זאל מען נישט טון פאר די קינדער, מען האט אריינגענומען יעדע ראש ישיבה וואס מען נעמט היינט אריין איז א רשע, אויפן פנים קען מען זען אז די רשעות ליגט אויפן פנים, די זעלבע די ראש ישיבות, די זעלבע די מגיד שיעורים, די משגיחים, דער איז נאובאדי וויט א הארץ. וויינט, איי דאנט נאו וויי. שוין מען האט געקידנעפט א מיידל אין מאנסי אין וויאלא פארק, מסתמא איז עס געווען אז זי האט געבעטן א היטש, איך גלייב נישט מען גייט צוגיין צו א מיידל און האט זי אריינגעכאפט, און איך טריי ענק מסביר צו זיין, עטס זאלטס נישט פאלגן נחום ראזענבערג, ווייל די רבנים האבן ענק איינגערעדט אז איך בין אין חרם, זיי זענען אזאלעכע דרעק ליגנערס אז מען לאזט זיי אפילו אין חרם נישט אריין, עניוועי, יעצט גיי זוך דאס קינד, יא יא, הלוואי זאל אהיים קומען לעבעדיג און זאל נישט ווערן גערעיפט אויפן וועג, נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא איינער וואס דרייט זיך אין מאנסי און ער הייסט. ליפא, פילדס, גייט מיט א לאנגע אראפגעלאזטע פאות אזוי די ברסלב'ער פאות אזוי ר' נחמן זאל אים קענען ארויסשלעפן פון גיהנום און האט גערעיפט נעבעך געמאכט משכב זכר סאדאמייזד א יונגעלע פון זעכצן יאר סאו ס'איז גארנישט וואר נחום ראזנבערג איז ווייטער משוגע עניוועי ער איז פון ראקלענד קאונטי. פון מאנסי, יעצט זעסטו אויף דעם חורבן, שטייסט? יעצט אין אשדוד איז אויך דא איינער וואס האט געטאטשט נעבעך א קראנק קינד, מען האט נישט וואס צו טון, כאפט מען נעבעך א קראנק קינד, דאס קינד איז דאך קראנק, ער איז דאך עניוועי שוין נישט, ער לעבט שוין נישט, גייט מען אים כאפן, ער איז געגאנגען נעבעך אין סקול, אויפן וועג אין סקול איז געקומען א חזן, מען האט מיט אים געטון וואס מען טאר נישט. וואס ווילסטו נעבעך פון דעם קינד? ס'איז א מורא'דיגע זאך, און ער הייסט בר יוחאי דארי, בר יוחאי דארי הייסט ער, זיבן און צוואַנציק יאר אלט, ער וואוינט אין אשדוד, ווער ס'ווייסט פון דעם ווער עס איז זאל וואטשן זיך פון אים, און מ'זאגט אז ער האט געטון מעשים מגונים מיט א תלמידת פון סקול ווען זי איז געגאנגען אין די גאס אהיים פון די סקול. און אויך מ'איז מאשים דעם דארי אז ווען ער איז געגאנגען זיך געדרייט מיט א קטין מיט א קליינע וואס מען טאר זיך נישט דרייען האט ער זיך געדרייט אין אשדוד שוין דאס איז עס רבותי יו העוו טו טעיק קעיר איטס יור טשילדרען עז וועל עז מיין ס'דא מענטשן וואס זיי מאכן שיפוצים זיי פיקסן איבער די הויז לאזט מען דאך איבער די הויז די מאמע גייט נאר ארויס אויף אביסל האט זי געלאזט א קליין קינד פון פערצן יאר אין הויז און די יונגערערע שוועסטער איז אויך געשלאפן דארטן. און וואס מיינסטו? ס'איז אזוי ווי א מעגנעט. איר לאך האט אריינגעצויגן יענעמ'ס פיפיק אין איר אריין נעבעך, און יעצט האט מען אים איינגעזעצט. יעצט, יעצט הערטס, מען שלאגט זיך אין לעבאנאן, מען שיסט, ס'טוט זיך א גאנצע זאך. אונטער דעם ליגט דראגס. מ'האט יעצט געכאפט אז מ'האט אריינגעברענגט פון דארטן גרויסע פעקלעך, ס'האט אויסגעזען אזוי ווי איינגעפאקט ווי ציגל, און מ'האט אריינגעברענגט ביי די גרעניץ פון לעבאנאן דרײַצן קילא האשיש. דאס איז די ריינע, דאס קאסט אסאך געלט. ס'איז נישט די געמישטע שוין. די פאליס אין ארץ ישראל און די fbi האבן געכאפט אסאך מענטשן וואס זיי האבן געווער מיט דראגס און זיי האנדלען מיט דעם איליגעל, עס איז געווען א שיתוף פעולה פון די פאליס מיט די פאליס אין ארץ ישראל מיט די fbi, יא ס'איז גוט אבי די גאווערמענטס האבן געפסקנט אז מען מעג האבן דראגס, ס'איז אזוי ווי מען גייט דאך יעצט צוריק אין סקול און אזוי ווי פאר מען גייט אין ארבעט זאג איך אן פאר די מיידלעך און פאר די בחורים, זאכן, איז וויל איך ענק זאגן, ס'איז דא איינע פון די זאכן וואס איז נאך זייער פארכאפט אין די סקולס איבעראל, און דאס הייסט בוליאינג. בוליאינג מיינט נישט אז מען כאפט אן יענעם דעם פיפיק אבער מען רייבט אים אויס, בוליאינג מיינט מען פארלייגט זיך אויף איינעם, מען טשעפעט איינעם, איך געדענק ווען צו חדר אויך, ס'איז געווען אזאלכע קינדער וואס זענען געווען געבוליט. אמאל איז דא יעדעס אינגל האט איינער וואס ס'בוליט אים, כדי דו זאלסט קענען שפילן די געים ריכטיג מוזטו קענען די רולס, דו מוזט זאגן דיין זון און דיין טאכטער זאלסט וויסן אז איינער בוליט דיך, גראד גיי אין אפיס, די אפיסעס ווייסן שוין היינט אז זיי מוזן נעמען קער, אמאל האבן זיי געזאגט נע ס'איז גארנישט ס'איז גארנישט, כ'בין אמאל געגאנגען אין די גאס אין דייטשלאנד, כ'בין געגאנגען אין שול די גרויסע שיינע שול ווי לעבאוויטש האט דארט א ישיבה, און ווי הרב ר' מאיר פויזן האט געבויט דארטן א פרוי מקווה, בין איך געגאנגען אין יענע שול ס'איז געווען זעקסע פארטאגס, נישט גאוס בעק טען יערס עגאו, היינט וואלט איך מיך נישט געטרויט צו גיין, און ס'איז געווען דארט פיר דייטשן, און זיי האבן זיך אלע גענומען שפייען אויף מיר, און די פאליס איז דארט געזעסן אין א ווען לעבן דעם בית מדרש, און זיי האבן עס געזען, גיי איך צו, קוק וואס זיי האבן געטון צו מיר, פרעגט ער זיי האבן דיך געשלאגן, ניין, זיי האבן געשפיגן, וויש דיך אפ און גיי ווייטער, ס'איז אלץ אזוי געווען, מען דארף וואטשן אויף די בוליס ווייל טאמער נישט איז צרות. ס'איז דא הונדערטער מעשות פון בוליס וואס מ'האט זיך געבוליט זענען אראפ פון וועג, ס'איז דא וואס זענען זיך געגאנגען הרג'ענען וכדומה, און כ'האלט אז ס'איז זייער פאסיג אז מ'הייבט אן נאכאמאל יעצט ישיבה, מ'זאל וויסן קיינער טאר דיך נישט בולין. יעצט דא שטעלט מען ארויף אפאר מינוט, ס'איז נישט צו לאנג, אבער ס'איז זייער זייער פאנדאמענטעל וועגן בוליאינג, ווי א טיטשער איז מסביר פאר אירע סטודענטס וואס דאס איז בוליאינג, פארוואס מ'בוליט און פארוואס מ'בוליט דיך, נישט אז ס'איז דיין פראבלעם, ס'איז דעם בולי'ס. פראבלעם. ס'איז זייער וויכטיג יעדער זאל עס אויסהערן, די עיקר אבער איז איר זאלט זאגן פאר ענקערע קינדער דעם מעסעדזש. סאו איך וויל בעטן אפאר זאכן, קודם יעדער בחור און יעדע מיידל זאל וויסן מען טאר דיך נישט בוליען, אז מען בוליט דיך גראד אויפן פלאץ גיי צום מנהל אדער קאל נײַן וואן וואן, דער'ס נאטינג ראנג צו אריין ברענגען די פאליס איינמאל אין חדר וועט מען זעהן אז מען מיינט סיריעס ביזנעס, די צווייטע זאך זאל מען וויסן. אז די הנהלה זאל עס נישט מער אננעמען אזוי לייכט אזוי ווי ביז יעצט, ביז יעצט מען קומט זאגן מ'בוליט, ניין, נישט געפערליך, נאנאנאנאנאנאנא, די זאכן מוזן זיך ענדיגן וואנס ענד פאר אלל, דאס איז די צווייטע זאך וואס מען מוז וויסן, און די דריטע זאך וואס מען מוז וויסן איז אז זאלסט אהיים קומען צו דיינע עלטערן און זאלסט פארציילן, און איך וויל זאגן אלע עלטערן, אמאל איז א קינד געקומען זאגן מען האט אים געפאטשקעט, היינט האט מיר אויך פארציילט א טאטע. כ'ווייס נישט, מיין זון איז אהיימגעקומען, ער האט פארציילט א מעשה א משוגענער, די רבי האט ארויסגענומען זיין טיטיק אין חדר, כ'מיין קיינער איז שוין נישט דארט געווען ער האט יעדן אהיימגעשיקט, די רבי האט געזאגט ער וויל מיט אים רעדן, און ער האט זיך גענומען שפילן דערמיט, דאס יונגל איז אזוי דערשראקן איז אהיימגעקומען האט עס דערציילט פאר זיין מאמע, זיין מאמע האט געזאגט דעם טאטן קום הער וואס דער פארציילט דא, האט ער ווייטער געזאגט לאז שוין אפ דו, רעד שוין נישט אזויפיל ניבול פה, די זעלבע וואס זיי האבן געזאגט אויף מיר, לאז אפ, נאר איך האב ענק געזאגט כ'האב ענק אין דר'ערד. און וואס איז געווען דער סוף? א האלב יאר שפעטער האט מען מטמא געווען זיינס א צווייט קינד, האט דער טאטע געזען, אאאא, ס'איז דא מחלוקת רב ושמואל צו צוויי איז א חזקה צו דריי, לויט שמואל איז שוין צוויי א חזקה, האט ער געזען אאאא ס'טויג נישט, האט ער זיך גענומען, און ער איז געוואויר געווארן אז די גאנצע חדר, יענע חדר, די גאנצע חדר איז געווען געטאטשט, ווייל אז דער מלמד איז א טאטשער טאטשט ער יעדן, ער איז נישט טשוזי, סאו וויל איך די דריי זאכן מאכן זיכער, סיי אז די עלטערן האבן א. אוזן קשבת און זיי טוען עפעס, סיי די הנהלה זאל האבן אן אוזן קשבת, און סיי אז די קינד זאל וויסן אז דאס טאר מען נישט טון, און ער זאל הי שוד ספיק אפ פאר היז רייטס. כ'לייג דא ארויף א פילם, כ'האף אז דער עולם וועט הנאה האבן, וועט פארשטיין וואס ס'גייט פאר, דאס איז גראדע נישט אין א ישיבה, ס'איז אין א גוי'אישע שול, אבער ס'איז די זעלבע אלל אווער, קינדער וואקסן אויף די זעלבע, ממילא לייג איך עס יעצט ארויף.

כ'האב געוואלט זאגן נארמאל איז דא מענטשן וואס קאלן אפ און זיי זאגן ס'איז אזוי שיין די פילם די מאווי ס'איז א מוראדיגע מוסר השכל ווייל מ'לערנט זיך פון דעם און דאס איז געמאכט דורך פראפעשענעל מענטשן הכת יש משוגעים וואס זאגן מ'טאר נישט מ'טאר נישט כ'האב ענק אלע אין דר'ערד אז מ'טאר נישט קוקטס נישט דעטס אלל איז דאס וויל איך ענק זאגן די פרומע זאך זאלט איר שוין ארויסלאזן. ווייל ס'האט נישט געארבעט גוט די גאנצע צייט. ס'איז דא א טשעין סטאר וואס האט אסאך סטארס אין ארץ ישראל, ס'הייסט שופערסאל, יעצט זיי האבן אריין גענומען איינע פון די ארבייטער וואס איז נעבעך אביסל א צוריק געבליבן יונגל, און דער יונגל ארבעט דארטן געטריי שוין פינעף יאר, און שטעל דיר פאר ער ליידט דארטן פון די אראבער וואס זענען אים מצער, זיי דערגייען אים די יארן, מ'זעהט ווידיאוס ווי זיי שלאגן אים, מ'זעהט רחמנא ליצלן וואס דארט איז פארגעגאנגען. און איך וויל נישט טראכטן וואס איז פארגעגאנגען מיט די אנדערע זאכן, ווייל אראבער זענען דאך שטופי זימה, זיי האבן דאך גענומען ניין חלקים. עניוועי, ס'איז דא איינער, אמנון לעווי, ער איז דער ריפארטער, און ער רעדט מיטן טאטן, און ער פרעגט דעם טאטן צי דו האסט געוויסט עפעס, זאגט ער עפעס, מיין זון פלעגט זיך יא אמאל באקלאגן אז ס'איז אים שווער ביי די ארבעט, נישט גוט באקלאגן, אבער מ'האט געמיינט שווער מיינט ווייל ער איז פויל צו ארבעטן. קיינער האט נעבעך נישט געהערט דעם מעסעדזש. ווי ביטער ס'איז אים דארט. און עס האט אנגעהאלטן פינף יאר. יעצט איז עס ארויסגעקומען זייער זייער ביטערליך און עפענטליך. איינער פון די ארבעטער, ס'האט געמאכט א ווידעא. דער אמנון לעווי, ער איז דער ריפארטער, ער טוט אויכעט אינטערוויוען דעם לויער וואס האט אנגענומען דעם קעיס צו סוען פאר הונדערטער מיליאנען שקל. בקיצור, יעצט האט מען עס אפגעשטעלט. ווייל יעצט רודפ'ט מען די אלע וואס טוען אנטון צרות פאר אנדערע, נישט נאר סעקשועלי, איז דא א גאנצע אינטערוויו ווי דער טאטע גיבט פארן טעלעוויזשן און ער זאגט, איך האב אין מיין לעבן נישט געוויינט, נאר דא האב איך אנגעהויבן צו וויינען, ס'דאך א קראנק קינד, וואס וויל מען פון אים? כ'כאפ אבער נישט, אז דאס טוען אראבער, זאל מען האבן אזא דרך ארץ פאר א קראנק קינד ווי פאר א געזונטן קינד. אראבער האבן מיט אים געטשעפעט. ממש נישט צום גלייבן וואס דא גייט פאר. און איך זאג אזוי יעדער דארף וואטשן זיינע קינדער זאל נישט מיינען אז ווייל יענער איז ווי מען זאגט הענדיקעפט וועט ער ענדערש ניצול ווערן פארקערט אזא מענטש נעמען זיי ענדערש ווייל זיי ווייסן אז עס וועט זיך קיינער נישט אננעמען און זאגן ער איז דאך א קראנק קינד ער איז דאך א קראנק קינד זאגט דער טאטע איך האב מיין לעבן נישט געוויינט ביז איך האב געהערט אז מען האט געטשעפעט א קראנק קינד און דאס איז נעבעך זיין קינד און דער באלעבאס פונעם סטאר האט צענדליגע ער האט הונדערטער סטארס אין ארץ ישראל זאגט די זעלבע זאך ער זאגט איך פארשטיי נישט וויאזוי מען קען טשעפענען א קראנק קינד. ס'איז ממש איז אנבעליוועבל. ס'איז דא וואס זיי שרייבן אז דאס איז ווייל ס'איז דא אראבער. ס'איז נישט אמת. ניין ניין ניין. אונז קענמיר אויך די פאך. גענוג קינדערלעך האט מען שוין נעבעך מאלעסטעד כאטש זיי זענען געווען הענדיקעפט. יעצט איז געגאנגען די מענטשן און זיי טענה'ן אז די פרקליטות דאס מיינט דער פראסעקיוטער שפייט אין פנים פאר קינדער וואס ס'פעלט זיי א שרויף. נישט נאר, זיי טוען עפעס פאר די אראבער.

פארוואס האב איך עס ארויפגעלייגט? נישט ווייל כ'האב נישט וואס צו טון מיט די צייט. געדענק, זכותו יגן האט שוין געוועפט, פלעגט ער אלץ זאגן, פארוואס דערצייל איך עס אייך? ער האט נישט געוואוסט, ער האט שוין נישט געדענקט. זאגט ער, ווייל איך וויל איר זאלט וויסן. רבותי, פונקט אזוי איז דא התעללות מיט מיידלעך אויף די דזשאב, און מיט מיידלעך אין די סקול, און מיט בחורים אויף די דזשאב, און מיט בחורים אין די סקול, און אין בית מדרש. מיט די שמשים און מיט די מלמדים, און פינף יאר דויערט ביז מען עפענט די מויל, רבותי איך וויל ענק זאגן זייטס אפן צו ענקערע קינדער, זעטס איך האב א האט ליין איך רעד אפן, עטס זאלטס רעדן מיט די קינדער אזוי, זאג מיר איינער כאפט דיך אן ביים פיפיק, איינער רייבט דיך אויס, איינער שטופט אריין זיין ווירשטל ביי דיר אין די מחילה, מיט די הויזן אנגעטון צו אן די הויזן אנגעטון, איינער גייט נאך אין טוילעט, איינער ווארט דיך אפ ערגעץ, יו גאטע טאלק אפען. אוי יו וויל בי סאו סורפרייזד וואס דו וועסט אלץ הערן, סאו רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין. יעצט מ'האט מיך אפגעקאלט אז ס'איז דא א מעשה אז די הצלה און די חברים ראשן אין מאנסי וויאלע פארק פאר א קידנעפט סעווענטין יער אולד גירל האב איך זיי געזאגט מסתמא האט זי א בויפרענד די גמרא זאגט אז ווען הינט בילן איז אליהו הנביא אין שטאט טאמער איז אבער דא א הינט א נקבה איז גאר נישט אליהו הנביא ער בילט אז די נקבה זאל קומען. שוין, מען האט געכאפט די פיקטשערס פון די קאר ווי ער זעצט זיך אריין, געזעצט אלעס, פאליס האט אים אפגעשטעלט און ער האט געזאגט יא איך בין דא איך בין נישט אנטלאפן זי איז מיין גירלס פרענד, זי האט געזאגט זי וויל מיט מיר אויסגיין, די מאמע האט געזען זי גייט אוועק ביינאכט איז זי זיי נאכגעגאנגען האט זי געמיינט אז מען קידנעפט אים, מען קידנעפט נישט, נא נא נא נא, אז ס'איז דא א נקבה לעבן דעם איז עס נישט אליהו הנביא דארפסט דיך נישט זארגן. עניוועי, און ער איז צוריק געקומען, די פאליס האט אים אפגעקאלט, ער איז צוריק געקומען אין פארק און ער האט געזאגט יא, העי וואט העפענד, און דעם זאג איך ענק קינדערלעך מען דארף וואטשן מיט וועם מען גייט און ווי מען גייט, און עלטערן זאלן וואטשן ווי די קינדער גייען און וויאזוי זיי גייען און ווען זיי גייען ווייל ס'איז באמת די מצב איז איום ונורא. געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א קליפ פון די גאווערמענט וואס ס'הייסט סטאפ בוליאינג דאט גאוו, STOPBULLYING דאט GOV, און דארטן לערנט דיך אויס וויאזוי דו זאלסט לערנען מיט דיינע קינדער אז מען זאל זיי נישט בוליען, און וויאזוי זיי זאלן ספיקן אפ פאר די רייטס, עס איז זייער א שיינע זאך, מען דארף אבער האבן צו דעם די טמא'נע כלים, ווער ס'האט עס קען ארויפגיין דערויף, און ווער ס'האט עס נישט איז לוזינג אוט, ביקאוז די רבי אין חדר און די טיטשער אין סקול טוהן נישט זאגן פון די זאכן, און נאך א זאך האב איך געוואלט זאגן, ס'איז דא דער יואלי ראטה, ס'איז א ברסלב'ער מגיד שיעור. א זייער א פיינער מענטש, א גוטער מגיד שיעור, א חוץ די פאר שטותים פון ברסלב וואס ער פארקויפט פאר די בחורים, וואס איך וואלט קיינמאל נישט געדארפט פארקויפן, דאס פארן אויף אומאן זמן און נאך אפאר אזאלכע שטותים, התבודדות, איך ווייס אין ווילימסבורג איז געווען א ברסלב'ע שטיבל און מ'האט געמאכט התבודדות, און איינער האט מיר פארציילט אז אינעם התבודדות שטיבל האט אים איינער אנגעכאפט דעם פיפיק, פארשטייסטו? די אלע זאכן געהערן פאר גרויסע מענטשן נישט פאר. אונזערע מענטשן, עניוועי, בקיצור דערציילט ר' יואלי ראטה א מעשה אזוי, מען איז געגאנגען צום רבינ'ס ציון צום דברי יואל און מען האט אים נאכגעווארפן פאר איינער פון זיינע תלמידים, ער האט פארטיילט דארטן די פאמפלעטן פון דעם מוהרא"ש, ער איז געגאנגען איינער האט אים נאכגעווארפן א שטיין, עס האט אים געכאפט שיער אין אויג, רחמנא לצלן, איז איך וויל עטס זאלטס הערן וואס ער פארציילט וועגן זיין זיידן, עס איז געווען די זעלבע זאך מיט דרייסיג יאר צוריק ביי די בני יואל, מען האט געווארפן שטיינער, מען האט אויף די רעביצין אויך געווארפן שטיינער, מען האט זיי צוגעשפארט, מיט אזא קייט זאל נישט קענען אריין גיין אין אוהל, און רב חזקאל ראט האט געפסקנט זיי האבן געזאגט צו מען מיז זי לייגן מיט דעם אין קבר, רב חזקאל האט געפסקנט מען זאל עס נישט טוהן, האט מען אים געפרעגט פארוואס, זאגט ער אונז האבן גענוג פראבלעמען, וואס צרות מען האט געטוהן פאר די רעביצין, צו דארף מען האבן אן עדות אויך דארטן, עס פעלט אונז נישט אויס, עניוועי איז וויל איך עטס זאלט אויס הערן, און נאכדעם עטס הערן וואס איך זאג וועגן די מעשה, הערטס קודם אויס.
א מלמד איז געפארן היינטיגע יאר צום יארצייט כ"ו און מען געבט פאר די קינדער, דאס איז אונזער חינוך, מען געבט פאר די קינדער זאלן אויסטיילן, אונטן אונטן אין בארג, אונטן אויפן פעלד קומען אסאך געסט, דא האסטו ספרים פון רעבן, נישט מער נישט ווייניגער, מען האט אנגעפאנגען ווארפן שטיינער, א יונגל האט שיעור פארלוירן זיין אויג, כ'האב עס נישט געזען. א יונגל זאל דארט קומען זעהן. ס'איז א מקום פורעניות, דאס האב איך געוואוסט ווייל מ'האט דאך געווארפן שטיינער אויף מיין זיידע פאר צוואנציג יאר צוריק, מ'האט שיעור געהרג'עט מיין זיידע דארט, וואס האט מיין זיידע געטון? מיין זיידע איז א איד וואס זיצט ער, איך בין אריינגעפארן זונטאג זיך געזעגענען פון אים, ער פארט יעצט היינט איז ער געפארן אויף מירון פאר דריי וואכן, וואס טראכסטו א איד וואס ווערט שוין נײַנציק יאר, אינמיטן טאג וואס זאל איך אים טרעפן זיצן אויף א קאוטש, מיין זיידע האט נישט קיין קאוטש אינדערהיים, זיצט אזויווי א בחור מיט דרײַצן יאר ביי גמרא, מיט מסכת זבחים אזוי, און פארענטפערט זיך מיר אז ער קען נישט זיצן מיט די רעקל יעצט ווייל ער דארף אסאך ארויסגיין, און דארף אנטון און אויסטון, ס'איז אביסל שווער, אבער ער זיצט אזוי מיט צוויי קאפלעך מיט דעם, זיצט מיט א גמרא און לערנט, וואס? האבן שוין אויך געווארפן שטיינער אויף אים? ס'איז א מקום מוכן לפורעניות, אבער נעמען קינדער און ווארפן שטיינער? וואס האט ער געטון? וואס האט ער געטיילט? וואס האט ער געטיילט? מיך נעמט אזוי אן א מורא אז אזא מעשה זאל פאסירן, מען זאל ווארפן שטיינער אויף א קינד. קינדער! וואס א קינד ווארפסטו א שטיין? האט אים שיעור ארויסגענומען דעם אויג. אך ענטפערן הרב ר' יואל ראטה, סאטמאר איז נישט נאר א מקום המוכן לפורעניות, ס'איז א מקום המוכן לזנות. גאנץ סאטמער איין שטיק זנות. דעטס וואט איטס אלל אבאוט. דו ביסט דאך א יאנגסטער, איך בין דאך אזא אלט איך קען זיין דיין טאטע, איך קען דיר פארציילן וואס אונזערע מלמדים האבן געטון מיט אונז, איך וואלט דיר נישט געוואלט פארציילן, זיי האבן גענומען זייער פופיק און אריינגעשטופט אין אונזערע מחילות און אין אונזער פיסק, דו ווייסט נישט וואס חזירים דאס איז געווען, ממילא דו קומסט טיילן פון מוהרא"ש פאמפלעטן וואס דארט רעדט מען פון שמירת הברית, אין סאטמער טאר מען דאך נישט רעדן פון דעם. ס'איז נישט דא קיין שמירה, ס'איז נישט דא קיין ברית, ס'איז נישט דא גארנישט. סאו פארשטייסט דיך אליינס אז מ'האט געווארפן אויף זיי. פארשטייסט? דאס איז, דאס איז דער אומגליק. ס'איז א ביטערע אומגליק. ס'האט זיך געגרינדעט אזא מין ארגענעזעישן ווי סאטמער וואס זענען, זיי זענען כופר באלוקי אין אלעם. יעצט האלט עס דארטן אז מען גייט ארויסנעמען דעם אייבערשטנ'ס נאמען פון די טעקסט בוקס, מען גייט זאגן אז ס'איז דא צוויי וועגן וויאזוי די וועלט האט זיך באשאפן, איינס איז די ביג בענג און די אנדערע איז ס'איז דא וואס זאגן אז דער אייבערשטער האט באשאפן, און ווייל מען געבט געלט איז עס אלעס עקסעפטעד. און זיי ווילן אונז פארקויפן אז משיח העט קומען צו זיי. כ'געדענק איך האב געמאכט די מקווה פאר די בני יואל, דעמאלטס איז נאך אהרן דער רשע געווען בתוקפו, איז כדי ס'זאל זיין א כשר'ע מקווה איז הרב ר' חזקל רוט איז געווען דער דיין דער פוסק, איך בין געווען די מענטש וואס כ'האב עס צוזאמגעשטעלט און געמאכט מיט אלע, און ס'איז געווען דארטן פון זייער משה מרדכי פרידמאן און ס'איז געווען דארטן נאך איינער זייער א חשוב'ער כולל אינגערמאן, זיי האבן געוואטשט די גאנצע צייט אז איך זאל טון ווי עס דארף צו זיין. כ'מיין איך האב זיי געזאגט וואס איך טו און זיי האבן נישט געקענט אבער עניוועי איז געווען אזוי אז רב חזקל רוט פלעגט אויפשטיין דרײַ פארטאגס איך בין אים געגאנגען אויפפיקן אין בארא פארק און כ'האב אים ארויסגעדרייווט צו די בני יואל און ער האט צוגעקוקט וויאזוי מ'ארבעט מען ארבעט פון פארטאגס ביז איך ווייס לאמיר זאגן זיבן אכט און נאכדעם האט מען ווייטער געארבעט אבער נישט הלכה'דיגע זאכן ווייסט וואס דא טוט זיך איינמאל זענען געקומען דארטן די חברה און זיי האבן געזאגט אז טאמער מ'וועט נישט אויפהערן צו בויען אינמיטן טאג דעמאלטס האבן זיי געזאגט גייען זיי שיסן צום הרג'נען האב איך זיי געזאגט אזוי הער מיך אויס איך האב אויך געלערנט אין סענד סטריט און דיין רב אהרן טייטלבוים דער שייגעץ האט נישט געלערנט אין סענד סטריט סאו תכסיסי מלחמה קען איך בעסער פון אים איז אז דו ווילסט מיט מיר אנהייבן איך בין גרייט איך האב נישט קיין פראבלעם דעמאלטס האבן זיך די שקצים אוועקגערוקט ס'איז נישט געקומען זיי האבן איינמאל געזאגט זיי גייען אריינווארפן אינעם קוואל גייען זיי אריינווארפן א בלעך כ'האב טאקע מורא געהאט די חברה קענען עס טון ס'איז ביי זיי אידישקייט גארנישט. ביי זיי איך וויל ווייזן די נערוון שפילט מיר און איך גיי האקן שטיקער. און זיי האבן טאקע געהאט פֿיר און צוואַנציק שעה שמירה פון אידישע מענטשן. שטעל דיר פאר איך האב צוטון מיט די ישיבה אוניווערסיטי ווייל איך האב געהייסן די סטודענטס זאלן גיין מאכן א לאוסוט. איך פלעג דארט פארלערנען הלכות מקוואות פאר די גרעדזשועדינג. קלאס, און זיי צו ווייזן וויאזוי מען בויעט א מקווה ס'זאל זיין כשר, למעשה רופן זיי מיך נישט מער, זיי קאלן מיך נאך אמאל פאר א שאלה דא און דארט אבער זיי רופן מיך נישט ווייל איך האב אנגערייצט די ישיבה, דאס וויל איך ענק זאגן, איך רעד דאך מיט די מנהלים, די געלט וואס סאטמאר גייט יעצט נעמען, דאס אז ס'נישט דא, נישט דער אייבערשטער האט חלילה באשאפן די וועלט, זאגן זיי דאס טרויען זיי זיך נישט צו נעמען און זיי זענען שוין מאדערן ארטאדאקס און זיי טרויען זיך עס נישט צו נעמען און זיי וועלן עס נישט נעמען אבער אונז זעמער סאקמער קאקמער קען מען טוהן וואס מען וויל מר. דאס איז אונזער פראבלעם. כ'האב געוואלט געבן א באריכט וואס האט זיך אפגעטון דא אויף רויבלינג צווישן סאוט נײַן. און צווישן דיוויזשען עוועניו איז אזוי שיין געווען, איך זאג אייך, קודם כל גייען אידן אינאיינעם מיט גויים, מ'האט נישט געשלאגן איינער דעם צווייטן, ס'איז דאך אלץ טענענטס פון די גרויסע הייזער, ס'איז ממש א מחיה, מ'לערנט אויס דעם עולם אז מ'דארף האבן רעספעקט, מ'שטופט זיך נישט, מ'איז נישט קיין ווילד, עניוועי, ס'איז געווען זייער שיין. און אסאך מענטשען וואס האבן געהאלטן דא בודקעלעך, למשל אינשורענס קאמפעניס, אזאלעכע וואס זיי ווילן פראמאוטן זייערע פראדאקטס, געווען זייער זייער שיין, למעשה מען האט אנגעפילט בעלאנס פאר די קינדער, ס'איז געווען צוויי פאליס וואס האבן געוואטשט, ווייל דאס איז זייער דעינדזשערעס, האט אין זיך העליעם אנדער פרעשור. ס'איז געווען זייער שיין. ס'איז געקומען די אלע שפיאנאזש אפאראטן, איך קען זיי אפילו נישט ביי די נעמען. איך געדענק ווען איך האב געפירט מיין מלחמה נישט מער געדאכט וועגן די קינדער, איז אויך געקומען. ס'איז דא איינער טאמי ווייזער, דער וואס האט זיך געטראפן מיטן זון ביי די זעלבע זונה, נישט יעצט, יארן צוריק, טאמי לעבט שוין נישט, האט ער דא א זון ווייזער וואס ער וואוינט דארטן אויף העיווארד, ער איז אויכעט פון די באורד, כ'ווייס וועלכע פונקטליך.

און איך האב זיי געזאגט אז דער סארדזשענט, דער הויעכער, דער קאמיוניטי אפעירס האט מיר געזאגט איי שוד קלאוז מיי האטליין און קיפ מיי העד היי, און ער האט געהאט יענע זאך פאר דעם, ס'איז דא איינעם וואס מ'האט געפייערט, א קעפטן צו א סארדזשענט, איך האב געזאגט אז איך דארף מיך אליינס פראטעקטן, עניוועי. דאס איז וואס סאקמער קאקמער האט נישט געכאפט, זיי האבן גאנץ געווינט, זיי שלאגן זיך, זיי לייגן געבן אויס גרויס געלט, און צוויי וואכן ארום איז גארנישט געבליבן פון די גאנצע מלחמה. ארוינים און די זאלוינים מאכן יעצט ביזנעס, זיי פארדינגען דארט אין די ספינקע זאל, די ספינקע חדר, פארשטייסט? דעטס נאט וואטס אימפארטענט, אימפארטענט איז זיי ווייסן נישט וויאזוי צו פירן א מלחמה, זיי ווייסן נישט ווען מ'האט געווינען א מלחמה, עניוועי, איז יעצט זענען געקומען אנדערע משוגעים וואטשן ווער, און זיי הייבן אן צו טשעפען, איך העם פארראט נישט קיינעם, איך פיל מיך אזוי ווי דער גענעראל, דער שר צבא וואס האט געווינען א מלחמה, איך לאך פון ענק אלע, עניוועי, נאכדעם איז געקומען פיינע מענטשן, געקומען מיט די קינדער. די אלע פון די טענענטס וואס וואוינען דארטן האבן באקומען אזאלעכע בעגס, אנדערע האבן אויך באקומען אזאלעכע בריעף קעיסעס, מ'האט באקומען סקול סופלייס, ס'איז געווען זייער שיין מסודר, א מחיה איז געווען, איז געווען שווערע הונדערטער קינדער, ס'איז געווען טויזענטער קינדער, פארטיילט די בעגס, מ'האט אנגעפילט די באלונס, און זיי האבן זיך געשפילט אינדרויסן, ס'איז געווען סאמטינג טו טאלק אבאוט, און דאס איז וואס דער עולם דארף דא האבן. אזוי האב איך געזאגט, איינער האט מיך געפרעגט וויאזוי קענסטו פייטן די זנות מיט די דראגס, זאג איך, גיב זיי ענטערטעינמענט. עטס א בעיסבאל פיעלד סאטמאר און פאפא מען זאל שפילן, עניוועי גיי ענק לערנען שכל, די וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל וועל איך שוין קיין שכל נישט לערנען, די נעקסטע דזשענערעישן איז שוין מיט מיר, עניוועי מען האט געטיילט און ס'האט זיך געטון מען האט אויך געגעבן כשר'ע פיצא מיט א הכשר, געגעבן ריפרעשמענטס, יעדער וואס האט געהאט אזא קארטל צו באקומען בריעף קעיסעס האט מען אריינגענומען אין די בילדינג, מען האט דארט געטיילט יעדער האט גענומען וויפיל זיי האבן אין די פעמילי. ס'איז געווען א מחיה, ווייל מען קען נישט אמאל זיין נארמאל אויכעט, אנו האבן מיר געמוזט מיטברענגען אריבערן וואסער פון יוראפ אלע משוגענע זאכן וואס די יוראפעער האבן מיט אונז געטון, און ס'איז געווען מורא'דיג. נאכדעם האב איך אינטראדוסט עטליכע מענטשן צו די ניעל אקסן, זענען צוגעקומען צו מיר, עטס מיינט ס'איז א דזשאוק? עטס מיינט אז איך בין משוגע? איינער האט דארט געזאגט, וואס איז פון די גרויסע עסקנים פון די שטאט, האט ער געזאגט, דו זעסט דעם נחום, דער איז דאך טויט משוגע! זאגט יענער, עס איז טאקע אמת, ער איז טויט משוגע, אבער איין זאך, קיין ליגן זאגט ער נישט. דו ווייסט וואס ס'פלעגט זיין אין די פראדזשעקס אלע יארן זומער ביז די יאר? ביז די יאר פלעגט זיין אזוי. מ'איז געגאנגען צו גאטליב, מ'האט זיך גוט אנגעפרעסן, מ'האט ארויסגענומען דעם פארשן און דארטן ביי די פראדזשעקס איז דא דארטן סיטס, און מ'האט גערעיפט מיידלעך פאר א יאר און פאר צוויי יאר, עס איז געווען א שרעק. ס'איז געווען אפילו אזוי ווייט אז ס'איז געווען אויף א געוויסן פלאץ וואס מ'האט געטראפן עטליכע מיידלעך אויסגעטון געסטריפט און די בחורים האבן מיט זיי געטשעפעט אין די שטאט, נישט אין פאלסבורג, דא, יענער ער איז טויט משוגע דער'ס נאטינג טו טאלק עבאוט באט אנפארטשענעטלי זאגט ער דעם אמת, מ'ווייסט נאכנישט אפילו וואס ס'איז פארגעגאנגען היי יאר, איז דא דארט איינער? איך געדענק ס'איז געווען איינער עטס האטס אים גערופן שלום ידע גראס ימח שמו דער סיגוטער בהמה האט עס געזאגט ברבים דער מענטש האט געראטעוועט די שחיטה נישט צופיל ווייל ס'איז שוין צוריק געווארן די זעלבע אבער למחצה לשליש ולרביע אסאך מענטשן האבן אויפגעהערט צו עסן פלייש ער האט א ברודער וואס איז פון די גרויסע עסקנים דארטן ער זאגט מיר ער פאלאוט יעדע זאך וואס איך טו איך האב גערעדט פון אריינלייגן איבעראל ווידיאוס אין אלע ישיבות, אויף אלע שטאקן, ביי אלע עלעוועיטערס, ביי אלע סטעירקעיסעס איז דא היינט ווידיאו. ס'איז א נייע ארגענעזעישאן האט דאס איבערגענומען ווייל די סיטי אוו ניו יארק האט עס איבערגעגעבן פאר פרייוועט הענט, און דאס איז געווען די ערשטע דיעל אינעם קאנטרעקט, וואס מ'האט מסכים געווען. ממש נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר, יעצט איז דא א געזעץ אז אין פאבליק האוזינג אפילו מ'מעג רייכערן דראגס, מ'מעג רייכערן מאריוואנע, טאמער שמעקט מען עס ארויס נעמט מען יענעם צו דעם ליעס. דאס ווייסט נישט דער עולם. ס'איז דא אין פלעצער ס'האט אזוי געשטינקען און געסרח'ט מ'האט נישט געקענט אויסהאלטן. דאס איז וואס איך וויל ענק טרייען מסביר צו זיין. יענער איז משוגע, דער איז משוגע, דער איז א ציוניסט, דער איז א מזרח'יסט, און דער איז א שייגעץ, דער האט שיקסעס אין אוקריינע. שמוציגע חברה. עניוועי. סאו, בקיצור ס'איז געווען זייער געלונגענע סוקסעס, מ'קאלט מיך, מ'האלט מיך אין איין קאלן, מ'האט מיך דארט געטראפן, איך האב מיך נישט געדרייט צו נאנט ווייל כ'האב נישט געוואלט דער עולם זאל וויסן אז איך האב עפעס מיט דעם אפילו צו טון, ווייל דו פארשטייסט דאך אליינס פארוואס. און נחום ראזענבערג, ער איז אין חרם. איך וויל דיך פרעגן א שאלה. זלמן לייב פיליפ איז נישט אין חרם. ווער טוט מער פאר אידישקייט, נחום ראזענבערג מיטן חרם, צו זלמן לייב פיליפ? אדער בעסער געזאגט זיין ברודער, וואס האט ארויסגעגעבן א ספר וועגן ערליך געלט, די חזיר די מען האט דיך פון שאפראן ארויסגעווארפן די בעסטע מגיד שיעור, אינמיטן שיעור האט דיך שאפראנער רב מעביר געווען. אבער וואס האט דאס געטאטשט די תלמוד תורה? מנשה פיליפ. וויאזוי, ערליך געלט דארף מען האבן. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. זאג מיר ענקער בול שיט האט גענומען אן ענדע. עז יענער האט געזאגט, די שיט היט די פען און איטס אלל אווער די פלעיס. יעדער ווייסט ס'איז נישט דא קיין ערנסטקייט. יעדער ווייסט ס'איז לצים. זאג מיר אליינס. זיי האבן מגידי שיעורים, זיי האבן מחנכים.

יו דזשאסט קענט סטאפ איט, דעטס אלל, טריי טו לערן דיס, מ'מוז קענען מאכן אז דער מענטש זאל נישט וועלן קיין זנות, ער זאל פילן א סיפוק, ער זאל האבן גענוג אין זיין לעבן, פלעזשער, על טהרת הקודש, ער זאל נישט נאכלויפן נאך די אלע שטותים און נאך די אלע שמוץ. סאו יעצט למעשה לאמיר אנאליזירן די זאך. איז דא אין די שטאט א טאטאלער משוגענער, לויט ענקער שולחן ערוך, און ער הייסט נחום ראזענבערג, ווען ער געבט ארויס אזאך א סטעיטמענט דארף מען דאך לאכן אים אין פנים, ער איז משוגע. איך האב ארויסגעגעבן פאר צוויי יאר צוריק אז נאלאקסאן העלפט פאר אופיום, פאר אלע דראגס פון אופיום, איז געווען א פרוי וואס איז עס געגאנגען קויפן, מ'באקומט עס אומזינסט, און זי האט מיר געזאגט איר זאלט וויסן, איר האט געראטעוועט מיין זוהן'ס לעבן. כ'האב איר געזאגט, איך ווייס נישט וואס דער אייבערשטער וויל פון ענק, צי דארף ער אייער דאווענען, צי דארף ער האבן אייער האטליין. זאג איך איר, איר געבט מיר אסאך חיזוק. זאגט זי, מיין זוהן האט איר געראטעוועט. אזוי דא הונדערטער. לעצטע פאר חדשים, שוין צוויי יאר, וואס כ'האב אריינגעלייגט וועגן די נאלאקסאן, קומען צו מענטשן. ווי אזוי באקומט מען עס. זאג איך, גארנישט, גיי צום דאקטער. כדי כך, כ'האב גערעדט א וואך צוריק מיט א דאקטער, כ'האב אים דערציילט וואס איך מאך דא די פראגרעם, כ'האב אים געוויזן א חבר, א דאקטער א חבר. זאגט ער מיר ראביי ראזענבערג, יו מאסט בי א דזשיניעס. פרעג איך אים פארוואס? זאגט ער, ווייל אין מיין אפיס טייל איך, ער געבט פרעסקריפשענס, טייל איך כמעט יעדע וואך פון די סחורה, בפרט נאך, יעצט גייט עס ווערן ליגעל, בראוני גייט ווערן ליגעל, מען וועט נישט קענען אריינגיין אין א בעיקערי, זאלסט קענען ארויסוואקן אנדעם זאלסט נישט ווערן פארדראגט, און דער עולם וויל נישט פארשטיין. האט מיר איינער געזאגט, איך האב געזאגט אין מאנטריאל מען זאל נישט שיקן די קינדער, זאגט מיר איינער, עס איז געווען אסאך וואס האבן יא געשיקט, און זיי האבן חרטה, זיי ווייסן פון קלאוז פעמילי וואס זענען געווארן, פארכאפט דארטן אין דראגס ווייל דארט איז דאך עס ליגעל, היינט איז שוין דא אויך אין אסאך סטעיטס ליגעל, און זיי זאגן מען קען דיר נישט גענוג באדאנקען פאר וואס דו טוסט. איך בין דאך דער משוגענער, איך בין אין חרם, סא ווי זענט עטץ געפארן? יצחק שטערן לבנה די חזיר וואס האט אפגע'חזר'ט קינדער, געלאפן זאגן די קינדער זאלן קומען פאר מיין הויז פראטעסטירן און שפייען ווייל קינדער קען מען נישט שלאגן, ווי זענט עטץ געפארן? ווי דער חינוך? וויפיל טויזענטער און טויזענטער קריפלס הענדיקעפס עטץ האטס אויפגעהאדעוועט? דראגס? זנות? מיט אלע אנדערע שמוציגע זאכן, עס גייט יעצט קומען ראש השנה, עטס גייטס שוין קלאפן על חטא, יום כיפור מיט אלעם, ווי ווער זענט עטס מחנכים? וואס האט עטס געטון מיטן דור? ס'איז אינגאנצן קיין דור שוין נישט. נאכדעם איך רעד אייביג וועגן בוליאינג בוליאינג, כ'האב ארויפגעלייגט וועגן בוליאינג אויכעט די וואך. כ'לייג אסאך מאל ארויף, ס'איז דא אין ארץ ישראל א ביטערע פרשה, און איך ברענג אויכעט די ווידיאוס וואס איך ברענג, וואס קאסט מיך אסאך צייט דאס באקוקן און צאמצושטעלן ווייל ס'איז זייער שווער. ס'קומען ארויס ווידיאוס אויכעט אז מ'זאל נישט רודף'ן LGBT, דו פארשטייסט? דאס איז דאך נישט פאר אונז, אונז דארפן זיי יא רודף'ן, אבער. עס דויערט צייט מיט אלעם, אבער עס איז אנבעליוועבל, אנבעליוועבל ווי יעצט קריג איך ערשט טעלעפאן קאלס ווי גוט דאס ארבעט, און מענטשן מחנכים וואטשן דאס אין די גאנצע וועלט, איז דא ווידיאוס איך שיק נישט ארויס בכלל אויף מיין האטליין אויך נישט ווייל עס איז צו גרעפיק, וויל איך ענק זאגן איז דא יעצט א יונגל וואס יעדער האט אים געבוליט, ער איז געגאנגען וויינען צו די הנהלה, נישט געמאכט זיך וויסנדיג, וואס זאל איך מיך מאכן וויסנדיג, וואס זאל איך האבן דערפון, מיין וועידזשעס איז עניוועי אנגעגרייט. ער באקומט זיין משכורת חדשי, ער איז געגאנגען וויינען דא און דארט איבעראל, דער סוף איז געווען, ס'איז דא יעצט אין דעם חלוקי דעת, ס'איז דא וואס זאגן ער האט איבערגעלאזט א בריוו, און אהער און אהין, ער איז געווען אויפן זעקסטן שטאק, און ער האט געגעבן א שפרינג אראפ, און ער האט זיך געהארגעט. איז דא געשטאנען אז די קינדער פון די שולע האבן גערופן דעם וואס האט אים געבוליט די מערסטע, א רוצח, די מנהלת, זי לייקנט די גאנצע מעשה? די אפגעריסענע בהמה, די מנהלת איז א רוצח'טע, קינדער זענען נישט קיין רוצחים, זענען דאך נאך קליין, דער אייבערשטער פארלאנגט פון זיי גארנישט, א קינד דארף נישט טון קיין מצוות, דאס גאנצע וואס ער טוט מצוות איז נאר וועגן דעם ער זאל זיך מחנך זיין ווען ער וועט ווערן א בר חיובא ביי דרײַצן יאר, איז יעצט האט זיך די וועלט אויפגעוועקט, אה קינדער שפרינגען שוין, און די גוי'אישע ווידיאוס ווייזן זיי עס די גאנצע צייט. די וואך אויכעט א ווידיאו און זי זאגט קלאר אז מען זאל וויסן אז בוליאינג איז געווארן א מגיפה ס'אלץ געווען אין אונזער חדר נישט געווען בוליס כ'האב נאך שלום אומגליק וואס האט אראפגעברענגט די אזא איצעלע פימפ איז געווען א מלמד אין חדר און א טאטע צוגעגאנגען און ער געזאגט זאלסט וויסן די חברה בוליען מיין זון האט ער געזאגט צווישן קינדער מיש איך מיך נישט אריין א שמוץ זענען'ס געווען מלמדים זענען זיי געווען. די סאניטעישן וואלט זיי נישט געגעבן א בעזעם זאלן קערן די שמוץ פון די גאס, מלמדים זענען זיי געווען, פוי! רעטליכ'ס האבן נישט געוויסט וויאזוי צו קאנטראלן א חדר, און אז ס'האט אויסגעפעלט האט מען גענומען די פינף פינגער מ'האט עס אויסגעשפרייט און געמאכט פאו! פאו! איז רעטליכ'ס געווען ס'האבן אזאלעכע צרות געליטן פון די אומפאראנטווארטליכע רשעים, ס'אלעס וואס זיי זענען געווען, אומפאראנטווארטליך. סטייטש צווישן קינדער מישט ער זיך נישט אריין, און אנדערע מלמדים האבן זיך יא אריינגעמישט צווישן קינדער, זיי האבן זיך אריינגעמישט אין קינד'ס פופיק אריין, זיי האבן זיך אריינגעמישט אין קינד'ס תחת אריין, שעם אן דעם אל. עניוועי, די וועלט וועקט זיך אויף, דאס איז וואס דא גייט פאר, וואט איז ריעלי העפענינג אל אווער. יעצט נעמען זיך אלע צייטונגען און מען שרייבט וועגן דעם וואס הייסט יא וויאזוי לאזט מען צו בולינג, ווען איך בין געגאנגען צו דעם שייגעץ טמא, יענקי ליצמאן, כ'האב געזאגט מען דארף אריינלייגן ווידיאוס אין אלע חדרים, און איך האב אים געזאגט זאלסט וויסן ביי אונז האט מען אריינגעלייגט, די גאווערמענט האט עס אריינגעלייגט און זיי האבן געזאגט ס'העלפט פאר דרײַ זאכן, זיי האבן אליין נישט געוויסט, ס'העלפט פאר גראפידי, גראפידי מיינט אין אלע ווי ס'איז דא א תלמוד תורה צו א מיידל סקול איז דאך דא א בעק יארד, איז די גאנצע בעק יארד אנגעפילט מיט גראפידי, ביי די גוים אויך, ביי די אידן, ביי די גוים ס'נישט קיין חילוק, האב איך געזאגט ס'העלפט פאר גראפידי. און ס'העלפט אויכעט פאר בוליאינג, ווייל מ'זעהט גראד ווער ס'בוליט וועלכע יונגלעך בוליען וועם, און ס'העלפט אויכעט פאר מ'זעהט ווער ס'דא און ווער ס'איז נישט דא, מענטשן ווייסט קענען פעלן א גאנצן טאג אין חדר, די מלמד ווייסט אפילו נישט, נא דאס האב איך זיי דעמאלטס געזאגט פאר'ן דעם ליצמאן, האט ער געזאגט ניין מ'וויל נישט, ווייל ער האט געהאט א שיטה, ער האט געטענה'ט אז דער גערער רבי האט א שיטה, אויכעט א שיטה, און די שיטה זאגט אז מ'זאל זיך נישט ווייזן פאר די גוים, מ'זאל זיי נישט פארציילן, מ'זאל אלעס אונטער די מזוזה הענדלען. כ'האב געזעהן וויאזוי מ'האט געהענדלט די אלע פרשת פון גר, וואו האט מען זיי געהענדלט גוט? אראפ פון וועג, מזנה געווען מיט אלעם, גוט געהענדלט, ס'איז געטראפן אין אלע בית זונות אין תל אביב, ס'איז גוט געהענדלט, אבער דער גוי ווייסט נישט דערפון, מ'מוז ענק זאגן א גוטן דזשאוב, דער גוי זעהט אז ס'דרייט זיך אין תל אביב אויף רחוב הירקון אזאלכע יונגעלייט מיט אזאלכע ווייבלעך, וואס מיינען זיי? וואס זענען זיי? פון איירלענד? ר' מעכעלע פון נתניה זכרונו לברכה איז אנגעפארן מיט א פאלשן פאספארט פון ארץ ישראל אויף ענגלאנד, מ'האט אים אוודאי געכאפט, ער האט נישט געקענט קיין ענגליש, עס איז געקומען די שבעה טובי הקהל מען האט מסביר געווען ער איז א תמים ער ווייסט נישט, מען האט אים פינף שעה חוקר געווען און נו, האט מען אים אריינגעלאזט אין ענגלאנד, ער איז אריינגעקומען אויף ענגלאנד האט ער געטראפן דעם גאנצן עולם ווארט אויף אים, האט ער געזאגט קינדערלעך טייערע זייטס נישט. אפסעט, מ'האט מיך אינטערוויוט פינף שעה, און אין די גאנצע פינף שעה האב איך זיי קיין איינמאל נישט אויסגעזאגט אז איך בין א איד. אהההה ס'איז א גוטע דזשאוק, וואס? זעלבע דא אויכעט, ס'זעט אין יעדן בית זונות איז דא אזאלעכע חברה מיט לאנגע פאות אראפגעלאזט מיט די גערע היטלעך, צי טוט זיך אויס דעם היטל, צי טוט זיך אן א שייטל, אבער זיי ווייסן נישט אז דאס איז א איד, וואס? איך וויל ענק זאגן, בין אדם לחבירו איז דער אייבערשטער נישט מוחל, מען מוז אליינס, אפילו יום כיפור איז נישט מכפר, מען מוז קודם תשובה טון, אונז האב מיר אזא חורבן געמאכט אז מען ווייסט אפילו נישט וועמען מען דארף איבערבעטן, אונז ווייסט ס'דא אסאך פון מענטשן וואס האבן געלערנט מיט מיר אין חדר זענען שוין לאנג שוכני עפר ווער גייט זיי איבערבעטן, ווער גייט זיי איבערבעטן, נישט צום גלייבן, ממש נישט צום גלייבן וואס מען האט דא געטון, נאר וואס, כ'וועל ענק דערציילן א מעשה, כ'האב געליינט אין טיים מעגעזין האב איך געליינט אמאל זייער א שיינע ארטיקל, סטאלין האט געהאט א טאכטער וואס האט געוואוינט דא ערגעץ אין די מידוועסט, כ'געדענק נישט אין וועלעכע שטאט, אין וויסקאנסין, טשיקאג, ערגעץ אין די מידוועסט. איינמאל האט די סי איי עי אינטערוויוט זיין טאכטער, ס'איז געווען א באשרייבונג, געפרעגט אזוי, דיין טאטע ווייסט דאך אז ער האט גארנישט, ס'איז א בלאף גאנץ רוסלאנד, וואס קלערט ער, וואס וועט זיין דער סוף, איינמאל וועט דאך עס פלאצן, האט זי געענטפערט, מיין טאטע האט מיר געזאגט אז ער קען האלטן דעם בלאף פופציג יאר אן א פראבלעם. ער גייט שוין נישט לעבן נאך פופציג יאר ווייל ער איז שוין דעמאלטס געווען מסתמא וואטעווער הי וואס, איז ווען וועט עס ארויסקומען? נאך זיין טויט. אזוי ווי ס'איז טאקע ארויסגעקומען אין גארבעטשאוו'ס צייט אז זיי האבן נישט געהאט קיין מיסלס ס'איז נאר געווען געמאכט אזאלעכע בלופרינטס, קיין מענטש האט עס נישט געהאט קיין געלט צו פאבריצירן. עניוועי, האט סטאלין געזאגט אז נאך מיין טויט וואס ארט מיך קענסט טון וואס דו ווילסט. זיי האבן אים ארויסגעגראבן נאכן טויט אויכעט פאר כעס. עניוועי, איז וויל איך ענק זאגן. וואס האט עטס געקלערט? ס'אויפשטעלן מוסדות? אלעס איז קאראפטעד, קרום, מען גנב'עט געלט, מען זאגט אז מען גייט נישט דערמאנען דעם נאמען פונעם אייבערשטן, און נאכדעם יעצט גייט עטס זאגן רבונו של עולם ענינו, ענינו, ענינו, דער אייבערשטער זאגט אויב דו זאגסט אז איך בין נישט דא, דען איי וואלק אוועי, בין איך טאקע נישט דא, א חורבן בית המקדש. ווערט געברענגט אזוי ווערט געברענגט אין מדרש, אין מדרש ווערט געברענגט אז דער אייבערשטער איז אוועק אין אזאלכע עולם וואס קיינער האט נישט געקענט דארט צוקומען נישט קיין מלאך נישט קיין שרף קיינער נישט און דער אייבערשטער האט געזעסן און געוויינט אליינס אז דו זאגסט אז דער אייבערשטער נישט דא איז ער מקיים פסק זאגט ער בין איך טאקע נישט דא איך בין נישט דא וויי בין איך טאקע נישט דא איר זאלט עס געדענקען קענסט נישט קומען זאגן פארן אייבערשטן נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו. דאס אלעס איז גוט ביז צום דאלער. נאכן דאלער ברויך מען נישט קיין אייבישטער, ניט קיין בייבישטער, און דאס איז אלעס סתם אבי גערעדט. עטס פארקויפטס די קינדער יראת שמים, עטס אליינס גלייבטס נישט דערין און ס'גייט נישט אריין אין די קינדער, ווייל דאס קינד זעהט, ס'איז געקומען צו כאפן א דאלער, הע, איז שוין נישט געווען קיין אייבישטער, איז שוין נישט געווען קיין תורה, איז שוין נישט געווען קיין לא תגנובו לא תגנובו און די גאנצע, מיט די אלע זאכן, ס'איז נישט געווען ושם אלהים אחרים, לא תזכירו לא ישמע על פיך, ס'איז נישט געווען די זאכן. פון ארייננעמען אין א חדר בשעת אידן האבן אזויפיל געלט, זיי באדן זיך און באדן זיך און באדן זיך אין געלט, קען מען ארייננעמען אין א חדר טרייפע געלט, און אויף דעם דארף מען זאגן אז LGBT איז א וועי אוו לייף איז א וועי אוו לייף? סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט טאר נישט זאגן פאר איינעם וואס איז פארכאפט אין משכב זכר אז דאס איז נישט דער ריכטיגער וועג, און יעדער האט מסכים געווען. די לעדזשיסלעיטשערס, ווי זענען די לעדזשיסלעיטשערס? און ווי זענען די קאונסילמען? דעטס אלל. אזאלעכע קאראפטעד חברה. איך זאג ענק די אמת, ווען איינער האט ענקערע עבירות וואס האט יעצט מכשיל געווען כלל ישראל מיט מינות און כפירה, איך האלט יעצט דארפטס אינגאנצן נישט גיין דאווענען, עטס טארטס נישט זאגן ברוך אתה השם, ביי ענק איז נישט דא קיין ברוך, ס'איז נישט דא קיין אתה, ס'איז נישט דא קיין השם, ס'איז דא די אמעריקען דאלער, און קיינער שעמט זיך נישט. שטייסט א מעשה? איך האב געטראפן משה עפשטיין אין די גאס אפאר שבת, פאריגע וואך דאכט זיך מיר עס איז געווען, ער איז געגאנגען צו מנחה שבת, א שבת נאכמיטאג געב איך אים אזא זאג, קוק משה ווי לאקי דו ביסט, האט אפגעמל'ט האלב סאטמאר, געשטופט אין גיהנום'ס מחילה, אויסגעריבן די קינדער, און ער איז געגאנגען אין זיבעצן מקווה'ס יעדן פרייטאג, און זיך געווייקט שעות, זאג איך אים און זעסט, ער האט ווי צו גיין, זאליק האט אים געבעקט ווען ער האט מכשיל געווען א קינד א יאר צוריק, ער האט ווי צו גיין, זאג איך אים זעסט משה איך האב נישט ווי צו גיין, ס'איז צו הייס, איך קען נישט וואקן די ברידזש, איך דאווען אינדערהיים, דאס איז וואס דא גייט פאר. געגאנגען א אינגערמאן. נעבעך א אינגערמאן, ער האט געטאטשט שיקסעס אין דעם גרויסן בילדינג דארטן אויף ווילסאן, געגאנגען צו זאליקא און ער האט געשיקט דעם אנדערן זאליקא, דאס איז דער פעלדמאן וואס איז דער שמש דארט, אז מען זאל מיר זאגן אז מען נעמט שוין קער פון אים איך זאל אים נישט ארויפלייגן אויפן האטליין, האב איך געזאגט ווער איז זאליקא? זאליקא האט זיך אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם, וואס האב איך מיט דעם משוגענעם? זיין טאטע האט זיך אפגעפייגערט און ער איז געווארן רבי ווייל ער איז די נעקסט אוו קין, וואס האב איך מיט די משוגעים, מ'זאל מיר נישט שיקן קיין שלוחים, מ'זאל שיקן פאר ברוך מרדכי'ן שלוחים וועם ער האט געוואלט בעקן, הוליקא מיט אהרן זיען, א יאר צוויי דריי וועט ער אויך זיין דער גרויסער רבי אין שטאט, ס'הייסט אהרן זיען, א מענדעלע חזיר, א טרענזאק, אייגענע תלמידים געטרענט. אזוי מ'האט אים נישט געמאכט א אשכנתא און אפגעהרגעט אויף א לעבן ווייס איך אויך נישט. איך זיין דער גרויסער מענטש, ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר, אויף מיין חרם איז ער אויך אונטערגעשריבן. כאטשיג ער האט אונטערגעשריבן מיט אזאלכע רבנים וואס האבן געזאגט אז זיינער איז נישט קיין רבי אינגאנצן. נישט געהאט קיין ברירה האט ער אונטערגעשריבן. און נאכדעם געקומען צוויי בעלזער בהמות, פעטנשטיין און איינער האט שוין אפגעפייגערט גראס. זיי האבן אויך אונטערגעשריבן. דו ווייסט אז די רבנים האבן זיך אויף דיין רעבן אויך אונטערגעשריבן דאס ארגסטע, ווי האסטו געמעגט גיין מיט זיי אינאיינעם? דאס דאס איז די גאנצע זאך, דער גאנצער בליק וואס דא גייט פאר. איך האב דארט געטראפן איינער וואס ער טוט אין די האוזינג איז זייער זייער גרויס אין די האוזינג, היינט האב איך אים געטראפן דארט, זאגט ער רב נחום דו ביסט דער צדיק הדור, פארוואס? ווייל דו האסט נישט מורא צו זאגן דעם אמת. קיינער האט זיך נישט געטרויעט, דו ווייסט נישט וואס דא איז פארגעגאנגען פאר צוויי יאר און פאריאר, די יאר האט מען עס גענומען אין די הענט וועגן דיר, ווייל איך האב געפילדערט די אלע חברה, מ'מיינט איך רעד נאר אויפן האטליין, וואס טו איך א גאנצע וואך, איך לערן חומש רשי, איך ווייס ווי צו קאלן, וואס צו קאלן און וויאזוי אנצודרייען א שטאט, סאטמאר קען דאס בעסער פון מיר, ווייל זיי האבן מער קאנעקשאנס, זיי האבן נאר איין פראבלעם, אז זיי וועלן דרייען די שטאט אויף א חזיר, הע! שרייט יענער, הע! איך בין דאך דיינס א חברה'מאן! איך האב דאך מיט דיר געפעצלט אינאיינעם! דער און דער האט דיך נאך מכשיל געווען, און וואס גייסטו מיך יעצט איינווייקן? אבער זייער די רחמנות! פארשטייסט? זייער שפיל נאך רחמנות! איך דארף זיך זארגן וואו צו גיין יעצט דאווענען? יעצט? איך, איך, כ'וויל פארן אויף ארץ ישראל, כ'האב שוין א טיקעט, גרייט אלעס, אבער כ'זאג אייך די אמת, די מצב זעט אויס נישט צו זיין צו גוט! אמעריקע האט געכאפט א שאק, זיי האבן נישט געגלייבט, האבן געמיינט איראן איז סתם א ביג מאוט, ער האט ארויסגעשיקט אזאלכע פליגערס, אין די לופט אז זיי זענען ממש נתפעל געווארן, נישט וואס אמעריקע האט פארן מורא, אמעריקע דערשרעקט זיך נאכנישט פאר איראן, אבער זיי זאגן ארץ ישראל איז געווארן ממש שאקירט, ער האט געזאגט די דרשה אין א בונקער ער האט מורא געהאט, אבער איזריעל איז מוראדיג שאקירט, זיי האבן געמיינט איראן דאס איז אזוי ווי סיריע, לעבאנאן, נאנאנאנאנאנאנא. און דו ווייסט ווער איראן איז? דער אייבערשטער האט זיך אמאל כביכול כביכול אינגאנצן פארלוירן, און ער האט אונטערגעשריבן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, און ס'איז שוין געווען אונטערגעשריבן, און ס'איז שוין געווען רעדי טו גאו, נאר ס'איז געווען א צדיק וואס האט געהייסן מרדכי, אסתר המלכה, אזוי זאגט דארטן דער הייליגער תפארת שלמה, אויב מ'האט געדארפט להשמיד להרוג ולאבד ערשט א יאר שפעטער, וואס האבן זיי געהייסן בלילה ההוא שנדדה שנת המלך אז מען זאל פאסטן צו יום פסח, מען זאל נישט מאכן קיין סדר, מען זאל נישט עסן קיין מצות, וואס איז זיי בייגעפאלן אזא זאך? נאר, זאגט דער תפארת שלמה, מרדכי הצדיק האט געוואוסט וויאזוי מען קען מאכן אז דער אייבערשטער זאל מוחל זיין, איז בלילה ההוא נדדה שנת המלך, המלך אין די מגילה מיינט מען ווער? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מרדכי הצדיק פרעגט דעם אייבערשטן, כ'וויל דיך פרעגן עפעס? אידן האבן נישט מקיים געווען די מצוות פון מצות און פון כוסות אינגאנצן א נדדה, קענסט שוין נישט שלאפן? ניין? וואס איז געשעהן? דער אייבערשטער זאגט מרדכי הצדיק פארן אייבערשטן יעצט וויל איך דיך פרעגן א קשיא, שטעל דיך פאר ווען דו מאכסט להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים דו בלייבסט אן גארנישט און ס'וועט קיינמאל קיין פסח נישט זיין מער ביי אידן, וואסערע נדדה שנת המלך וועט זיין? דו פארסט די דיעל, דאס איז געווען א פארסט דיעל. אזוי זאגט דער הייליגער תפארת שלמה, אייבערשטער האט געזאגט, יא ער איז גערעכט, עבירות אהער עבירות אהין, איך מוז האבן דעם פסח, איך מוז האבן די תמימות פון די אידן, איך מוז האבן זייערע מצות, איך מוז האבן די אלע מצוות וואס זיי זענען מקיים, איך מוז האבן טלית און תפילין יעדן טאג, איז דער גרויסער מעכטיגער איראן האט געהאט א צעטל פונעם אייבערשטן, נדדה שנת המלך, ער האט געהאט א צעטל פונעם אייבערשטן להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, כאפט מען זיך דא, דאס איז נישט דאס איז נישט סתם א קינדער שפיל צווישן צוויי פעלקער, דאס איז א ערנסטער שפיל וואס א לאנד וואס האט שוין אמאל ארויסבאקומען פונעם אייבערשטן א צעטל להשמיד להרוג ולאבד, אזא רעגירונג רעדט מען דא, און די מצב איז שרעקליך, ס'איז ממש שרעקליך דער מצב, איינע פון זיינע באמבעס זאל נאר אריינגיין אויף ארץ ישראל וויל איך נישט זאגן ווייטער. בעיסיקלי וויאזוי ס'זעהט מיר אויס, און איך בין נישט קיין גרויסער פאליטישאן, דאס איז ווי מ'רופט דאס אויף עברית אין ברירה, ס'איז נישטא קיין ברירה, אין ברירה מיינט ארץ ישראל ווייסט זיי זענען דארט, די אראבער ווילן זיי הרג'נען, און דער סוף גייט זיין אז מ'וועט ווארפן באמבעס איינער אויפן צווייטן, און עז איז עס גייט זיין דער סוף, סוף גייט זיין ביטער. ווייל די אראבער זענען וואן פוינט פייוו ביליאן מענטשן און די אידן זענען, איך ווייס, איך ווייס אליין נישט פונקטליך וויפיל, דריי פיר פינעף מיליאן מענטשן. ווער וועט בלייבן אויסצולעשן די לייטס? אן אראבער צו א איד? נאר ס'איז אין ברירה, נישט דא קיין ברירה. אנשטאט מ'זאל זיך אהערנעמען און זאגן רבונו של עולם אונז זעמער אז אונז זעמער אויף צרות, געווען א קעניג מנשה געווען וגם דמים הרבה שפך מנשה, געווען א בעל עבירה, האט געדינט עבודה זרה, ער איז געווען אין בבל, מ'האט אים אראפגעברענגט, מ'האט געוואלט מאכן א קעסל, מ'זאל אים אנצינדן און פארברענען לעבעדיגערהייט, דאס האט מען געוואלט טון מיט אים, איז וואס איז געשען? געווען א מורא'דיגער אומגליק, מנשה האט געזען ער איז אויף צרות, האט ער געזאגט רבונו של עולם ווייסט, איך בין אמאל געגאנגען אין א חדר, און דער רבי האט געזאגט, אז ס'שטייט אין חומש. ובקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, אז דו וועסט בעטן דעם אייבערשטן מיט דיין גאנצן הארץ וועט דאך דער אייבערשטער אויסהערן. האט ער געזאגט, רבונו של עולם לאמיך זען צו ס'אמת וואס ס'שטייט אין חומש און וואס מיין רבי האט מיר געזאגט. דער אייבערשטער געשיקט מען זאל אים ראטעווען, און אונז זאג מיר ביי אלע תפילות אין ראש השנה, כשם ששמעת לתפילת מנשה, ס'איז דא א גירסא אין געוויסע מחזורים משה, אבער ס'איז נישט משה, ס'איז מנשה, אזוי זאלסטו אונז אויך אויסהערן. רבותי ווי העוו טו סטארט באקלינג דאון, יעצט מוז מען אנהייבן תשובה צו טון, און די מעין תשובה איז בין אדם לחבירו, דאס איז די מעין תשובה, ווייל אויף דעם קען דער אייבערשטער נישט מוחל זיין אויב דו טוסט נישט תשובה, און בפרט נאך די תינוקות של בית רבן דארף מען אפהיטן, מען דארף אפהיטן די אלע מוסדות וואס מען האט אויפגעשטעלט מיט בלוט און מיט שווייס, מען זאל נישט לאזן ס'זאל זיך אריינכאפן מינות וכפירה, כ'האב דורכגעליינט אפאר פון די פאמפלעטן וואס די גאווערמענט וויל. כ'וויל ענק זאגן, ווען כ'האב געלערנט אין חדר האט מען געזאגט די ציונים פול מיט מינות און כפירה, מינות און כפירה. זייער גרעסטע כפירה קומט נישט צו צו איינע פון די פאמפלעטן. כ'האב עס געליינט. כ'האב עס געמוזט אויפהערן אינמיטן צו ליינען. כ'האב נישט געוואלט פארכאפט ווערן מיט דעות כוזבות. רבותי, לעטס שעיק אפ ביפאר וויל אלל בי שוקן אפ חס ושלום. עניוועי, איז געווען א גרויסע סוקסעס, און ס'קומט אזא משוגענער ווי נחום ראזענבערג, הערסט? כ'הער זיך חרם. אויפן האטליין קיין עין הרע הערן אויס א מספר א גוזמא פון. טויזענטער מענטשן, ס'איז שוין היינט דא אויף טעלעגראם, ס'איז שוין היינט דא אויף צעניגע וועגן וויאזוי מען הערט עס אויס, ס'זאל נישט קאסטן לאנג דיסטענס קאלס, אינטערעסאנט אזא משוגענער מוזט עטס אויסהערן, הא? נאר עטס האטס נישט געכאפט, עטס האטס נאך קיין פליק פון קיינעם נישט געכאפט, איך בין א סענדס סטריט בוי, און אויסערדעם איך האב עס געמיינט ערנסט, איך האב געוויסט איך וועל אויסזען אזוי ווי די אלע ערליכע רבנים וואס האבן זיך געטשעפעט מיט די סאטמארע שקצים, נאר ברוך השם ס'איז געווארן אנדערש, מען האט מיך געשאסן. מען האט מיר געגאסן פיש זאפט, נישט פיש זאפט, געהעריגע בליטש, שייגעץ, הע, ער האט דאך געשריגן פיש זאפט האט ער מיר געגאסן, איך האב געוויסט איך וועל אזוי אויסזען, מיך געשאסן אין קאפ, מען האט אלעס געטוהן, איין זאך, אייבערשטער האט מיך געראטעוועט, און ברוך השם ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כלכם היום, זאגט רשי אז שוין, רשי זאגט עס אויף צוויי פלעצער, איינס זאגט אז שוין מען האט זיך געשלעפט מסעות איינס נאך עס אנדערע נאך עס אנדערע, ס'איז סך הכל געווען אזויפיל און אזויפיל מסעות, די זעלבע זאגט רשי דארט ביי ואתם הדבקים, כ'מיין אז מען האט אזויפיל און אזויפיל און האסט אזוי פיל געצערנט דעם אייבערשטן, קוק ואתם הדבקים איר לעבט דאך נאך ברוך השם, כ'וויל מסביר זיין פארן עולם זייער קלאר, עטס זענטס אן די ראנג טרעק, דער עולם האלט נישט מיט ענק, דער עולם האלט אז עטס זענטס געווען שקצים אלע יארן, עטס האטס געטוען אלע שייגעץ שטיק אלע יארן, דערפאר איז ענקער חינוך אין בענקראפטסי. דארף אנהייבן א נייע פאליסי מיט חינוך, מען דארף אנהייבן צו גיין מיט קינדער ערליך, די טאטעס דאווענען נישט קיין ווארט, די קינדער הייבן אן אזוי זיך אויפציען, זאגט די טאטע אבער מען טאר נישט, זאגט די טאטע דו טוסט דאך אויך אזוי, אין דעם זאגט מען טיעטש יור טשיילד דעט יו שוד דו וואטעווער, די קינד זאל טון וואס די טאטע טוט, נאט יו שוד טעל אים דו וואט איי טעל יו טו דו, וואט איי טעל יו טו דו מיינט גארנישט, ער זעט עס נישט פון טאטע, עט ער עס אליינס אויך נישט טון. עניוועי, עטס זענט שלעכט געפארן. יעצט דארפטס מאכן א יו-טורן, אויב נישט, דאס ביסל וואס איז נאך דא, די אינגע וואס זיי קענען נאך נישט ענקער שייגעץ שטיק, די זאלן זיך כאטש קענען ראטעווען. און אונז מוז מען בלייבן מיט א כלל ישראל, ווייל אויף דאס האט דער אייבערשטער אונז צוגעזאגט, אז אייביג וועלן בלייבן אידן. לאמיר האפן אז די יוגנט וועט באקומען א בעסערן חינוך, לאמיר האפן אז ס'וועט ווערן אביסל א נארמאלער סדר, און לאמיר האפן אז די פיוטשער דורות וועלן טאקע זיין וואוילע קינדער און ערליכע קינדער, און. די מגידי שיעורים מיט די מלמדים מיט די מחנכים וועלן נישט טאטשן די קינדער אין די אפיסעס און נישט נעמען טרייפענע געלטער ממילא קען מען אונז צוגיין צום אייבערשטן און זאגן הער אויס קומט ראש השנה געב אונז געלט די בודזשעט איז עניוועי דעם אייבערשטנס דאס גנב'נען פון גאט האט דער אייבערשטער דארף מען געבן ווייניגער ער האט דיר באשערט אזוינפיל צו מאכן דאס יאר וועסטו אזוינפיל מאכן אונז געפינט מען אזוי אין די גמרא איינער פון די חכמי הש"ס בערך זיין א שוועסטער'ס א מאן. אז ער זאל געבן אזוי און אזוי פיל צדקה, סוף יאר האט ער געזאגט, כ'האב געזען אין הימל האסטו געדארפט פארלירן זיבן הונדערט שקלים צו רובל, האב איך דיך געמוטשעט, פרעגט אים וואס האסטו מיר נישט אויסגעזאגט, האט ער געזאגט דיר זאגן זייער פשוט, כ'האב געוואלט ס'זאל זיין לשמה, דער עולם האט א טעות אז דו גנב'עסט פון א חבר געלט, האסטו גארנישט געטון דא, ווייל דער אייבערשטער מוז דיר עניוועי געבן וויפיל ער וויל דיר געבן, און גע'גנב'עט געלט האט אויך א חשבון, אז דאס איז דיר נישט באשערט ווי ווען האסט גע'גנב'עט. נעמט מען עס אבער אראפ, ברויכסט דאך עס נישט האסט עס באקומען מיט געגנבעט געלט, אוי לאמיר האפן אז ס'וועט זיין גוט, האטס אלע א גוט געבענטשט יאר. נאך ארויפלייגן איינער וואס ס'קאלט אריין, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט בעיקען און דאס איז חזיר, מ'האט געטראפן עפעס א בהמה, איך ווייס נישט וויאזוי מ'האט עס פונקטליך צוזאמגעשטעלט, און ס'האט די פיטשערס. א חזיר, אבער ס'איז געווען אין דעם א גאנצע קאנטראווערשל אישו צו ס'איז א כשר'ע בהמה צו נישט. קאלט מיך איינער אריין, איך נעם נישט קיין אחריות דערויף. און ער זאגט אז ס'איז דא פון סקווערע בית דין איז שוין דא א הכשר דערויף, קיינער האט נישט געוואלט געבן א הכשר דערויף נאר זיי. יעצט הערט אויס, איך וויל אז זאלטס הערן. א גוט יאר ברוך השם איז אנגעקומען, דאס איז דאס וואס כ'האב אייביג געזאגט וואס סקווער איז, יעצט שטייט אין המודיע א גרויסע אדווערטייזמענט אז ס'איז דא א דבר אחר מאכל. כ'קען נישט איבערזאגן ווי עס הייסט FACON, א כשר'ע דבר אחר, און זיי עדווערטייזן מיט גרויס שמחה אז די סקווערע הכשר איז יעצט ארויפגעגאנגען אויף זייער טרייפענע מאכל, מסתמא עסט מען עס אין סקווער צווישן די ציגל קוגל מיט די לאקשן קוגל. די אראנדזש דזשוס האב איך דאן געמוזט טרינקן ווייל די טאטע האט עס נישט געטרינקן. אבער די רייכע מעגן עסן. שכוח, זיי א געווינס. שוין, כ'האב געוואלט לייגן נאך א וויכטיגן מעסעדזש וואס איינער קאלט אריין, איך וויל מסביר זיין אז ער זאל פארשטיין, אבער כ'קען באשטיין יעדער זאל עס פארשטיין. יעצט הערט אויס וואס איינער קאלט אריין פון לאנדאן, הערט אויס. איך וויל מעורר זיין א זאך, דו האסט אמאל גערעדט וועגן קעגן אשר שפירא, איך ווייס נישט פונקטליך געדענק נישט וואס, פארגעסן, אלעס גייט שלעכטס אויף אים. איך וויל דיר זאגן, איך האב איך האב פאר מאל געווען אין לאנדן, איך בין אריין ביי אים אין שטוב, ער איז מקרב ווי יעדע צובראכענע נשמה, ווען ער איז נישט מקרב די צובראכענע נשמה, וואלט די צובראכענע נשמה געווען גוים. און נאך א זאך.

און אפילו טו נישט פארהאנדלען מיט אים, וואס האסטו אויף מיט טענות קעגן אים? עניוועי, אויב דו האסט עפעס צו זאגן, קאל מיך צוריק.
איך וויל זאגן פשוט, אונז, אויב מ'איז ברוגז אויף איינעם, לאמיר זאגן ער איז פארכאפט אין ציונות, מאכט מען אלע גוטע זיינע זאכן אוועק. טאמער ער איז פארכאפט אין אן אנדערע זאך, מאכט מען אלע גוטע זאכן זיינע אוועק. איך בין נישט אזוי. איך. שלאג מיך מיט א מענטש א זאך און איך מיך שלאג מיט אים, איך מאך אים נישט אוועק, איך ווייס אז ער טוט זייער אסאך און איך קען אים פערזענדליך און ער האט געהאלטן דא דרשות פלעג איך אים גיין הערן, איך האב נאר געהאט איין פראבלעם מיט אים, ער האט געזאגט אז טאמער איז דא א פראבלעם זאל מען רופן די רבנים, און ווער זענען די רבנים? די רבנים זענען די גרעסטע נואפים, זיי האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל, עס האט אונז גענומען צוויי יאר אים מסביר זיין אז עס איז נישט דא קיין רבנים, עס איז נאר דא כלל טוערס, און חזירים. היינט אז ער פארשטייט עס שוין, ער זאגט אליינס, נישט די רבנים זאל מען רופן, מען זאל גיין צו די פאליס, ער איז שוין מודה, נו, דעמאלטס האב איך שוין נישט קעגן אים גארנישט. כ'ווייס, כ'האב נישט געוואלט ס'זאל ווערן א פארקרומטע שיטה. רבנים? ווער איז די רבנים? דער אהערברענגען אלע רבנים זענען אלע זנאים. יחזקאל טייטלבוים אין סאטמאר בית מדרש גייט יוצא זיין דעם גאנצן עולם מיט.

און ער האט אינזין מוציא זיין דעם גאנצן עולם, ער האט ווי צו דאווענען, איך האב נאכנישט ווי צו דאווענען, עניוועי, סא דאס איז דאס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, איך בין נישט ברוגז אויף אשר'ן ראלע, איך בין ברוגז אויף די שיטה וואס האט געפרעדיגט און גיין צו די רבנים, ווייל ער האט מורא געהאט די רבנים אין ענגלאנד וועלן אים פארדרייען א קאפ, אונז האמיר נישט קיין מורא געהאט קיין שום רב קען אונז זאגן וואס צו טון, זיי האבן געקענט ארויסווארפן פון אלע בתי מדרשים, דאס האבן זיי געטון און זענען געווען זייער סוקסעספול, וואס? אבער איך בין אויך געווען ברוך השם זייער סוקסעספול. איינער טרויט זיך היינט נישט צו טאטשן קיינעם. איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך פארן עולם, איך ליין זייער אסאך, און איך בין נישט קיין דאקטאר, אבער איך האב זייער אסאך געליינט וועגן אסאך קראנקייטן, למשל קענסער, קענסער קענען זיי סטאפן, מ'ווייסט אז ביי היטלערן איז געווען א מענטש, היטלער האט געהאט אין די, אויף די לינג האט ער געהאט אזא קענסער, מען האט עס אים ארויסגעשניטן, האט ער אייביג מורא געהאט ס'זאל נישט צוריקומען, האט ער באצאלט פאר סייענטיסטס גרויס געלט און מען האט געהאט א רפואה פאר קענסער, ס'איז עפעס. גוטע סעלס אן נישט גוטע סעלס אבער א מורא'דיגע זאך, און עס איז געווען באהאלטן די אלע כתבים ווייל די פארמאסוטיקל קאמפאניס האבן נישט געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען, די סוף איז געווען אז יעצט האט עס גרויסע סייענטיסטס האבן עס געטראפן, מ'זאל ליינען נאך אלעס וואס ער שרייבט און זיי זאגן אז זיי האבן א קיור פאר קענסער, און ווער לאזט נישט? פארמאסוטיקל קאמפאניס. זיי זענען די וואס זיי לאזן נישט צו צו די זאך, ווייל אזוי געבן זיי יענעם א טריטמענט מיט שמיטמענט, עניוועי, דער פרעזידענט טראמפ האט געשוואוירן אז ער גייט מאכן אז מעדיצינען זאלן קאסטן פעניס, ווייל עס דארף נישט קאסטן אסאך, די גאווערמענט געבט געלט פאר סטאדיס, עניוועי, ער האט אזוי געשוואוירן, יעצט האט ער געהאט גרויסע מיטינגען, און ס'איז דא א מעידזשער ברעיק טרו, ס'איז דא אזא מענטשן וואס האבן דייביטיס, וואס האט ארויסגעגעבן אזא זאך וואס דאס הייסט בלאד בוסט פארמולע, ס'איז אזעלכע פילן. טאבלעטן, בלאד בוסט פארמולע, זיי זאגן אז ס'ממש ס ס'איז בעסער ווי מעדיקעישאנס, ס'העלפט אז ס'זאל קאנטראלירן די בלאד די די די שוגער אין די בלאד, און מ'זעט ווי טראמפ גייט דארט ארום מיט די גרויסע קאמפעניס די וואס זיי געבן דאס ארויס, ס'איז אנבעליוועבל און ס'איז נישט צום גלייבן, ס'איז דא מענטשן וואס שרייבן דא אריין די ערשטע טאג האבן זיי געהאט טו פיפטי פייוו שוגער, דעי נאמבער פייוו האבן זיי נישט געגלייבט זיי האבן געהאט וואן סעווענטי טרי. ס'איז נאך נישט נארמאל, אבער וואן סעווענטי טרי בעסער ווי דאס? שרייבט ער אז נאך צוויי וואכן איז עס געווען עיטי עיט, ס'איז שוין געווען גאר צו קליין, מיין עידי עיטש איז שוין יעצט ס'דא ווי מ'קען עס ארדערן, איך האב נישט ליב צו זיין אן עדווערטייזמענט עידזשענסי, ס'הייסט בלאד בוסט פארמיולע, BLOOD, BOOST FORMULA. ס'איז נישט צו טייער אויך נישט, און מ'קען עס ארדערן, איך ווייס נישט קען זיין מ'קען עס קויפן אין די סטארס אויכעט, דאס ווייס איך נישט, אין די העלט פוד סטארס, על כל פנים מ'קען עס ארדערן, און די פרעזידענט גייט דאס מורא'דיג שטופן אז מ'זאל דאס אנהייבן צו געבן. נאכדעם איז דא נאך איינער וואס כ'האב געליינט וואס ער זאגט אז זיי האלטן אז דאס קומט ווייל די פענקריעס קענען נישט פארדייען די שוגערס און שטאמט עס, גאר אן אנדערע קראנקהייט, ס'איז דא אן אנדערע אבר וואס ס'קען עס נישט פארדייען און מען נוצט עס און ס'ארבעט. איך וויל זאגן פאר דעם עולם ווען דו האסט עכט צוקער און דו ביסט אויף צרות מוזטו נעמען מעדיקעישן, איך קען דיר נישט זאגן זאלסט נעמען העלט פוד, אבער מען דארף אריינקוקן אין דעם, אפשר קען עס צוהעלפן צו די מעדיקעישנס צו וואטעווער ביז ס'נעמט איבער אינגאנצן, ס'איז אנבעליוועבל, עניוועי לאמיר האפן. קומען גוטע זאכן פאר כלל ישראל. כ'האב געהאט געזאגט פריער אז ס'איז געווען א פרשה פון א יונגל וואס איז אראפגעשפרינגען, מען זאגט מ'האט אים געבוליט, צו דאס, זאגט מען, האט איבערגעלאזט א בריוו. אבער דא נאך א מורא'דיגע זאך, ימח שמם וזכרם די גלח'לעך רבנים, זיי האבן געלייגט א חרם אויף מיר. וואס לייגסטו אויף יענעם א חרם? ווער ביסטו? דאס וואס זיי פארשטייען נישט, מענדעלע ראבער וואס האט. מכשיל געווען זיינע תלמידים, ער האט א רעכט צו שרייבן א חרם ווייל ער האט זיך ארויף געזעצט מיט במחילה אויף א בענקל וואס סאטמאר רב ס'הייסט סאטמארע רב'ס בענקל? סאטמאר רב'ס שטיל? צו סאטמארע רב'ס אימפעריע? איעדער קאליע קראנקער חזיר מנוול האט דא געטון וואס מ'האט געוואלט. ס'איז ארום געגאנגען דארט אין די סקול אז מ'האט אים געלייגט אין חרם. אבער דער חרם איז נישט געווען א חרם וואס דער טיטשער האט געלייגט אויף אים, ס'איז געווען א חרם וואס די קינדער האבן אנגעמאכט א חרם, העי קאק מיר אן, לאך לאך רבנים לייגן חרמים, ס'איז דארטן רבנים וואס זענען געגאנגען מיט אשת איש, ס'איז דא וואס האבן געטשעפעט קינדער אין זייער מקווה, דער עלעגאנטער חזר מיט די אנדערע חזירים, זיי גייען לייגן אויף יענעם, ווער ביסטו ווייל דו האסט געעפנט א שול עלעגאנטער שול? הייסט, ס'איז געווען א איד וואס האט זיך איינגערעדט אז ער דארף ליגן די ערשטע שורה לעבן פאפא רב. זון האט א פאר טאלער האט היינטיגע פאפא רב געזאגט דעם זון לייג אים אינעם אוהל וואס עפעס אין די ערשטע שורה אינדרויסן לייג אים אין אוהל האט געמאכט חוזק פון אים איז נישט קיין מעשה דיין טאטע געווען א פיינער בעל הבית אבער האסט א שטיק געלט האסט א פאר טאלער האט ער זיך צוקריגט איז ער געווארן א שטיקל עלעגאנטער חסיד און האט אים געגעבן געלט זיך צו איבערצובויען די שול איז פארגעגאנגען יעדער בהמה געבט ארויס איסורים ס'איז א מוראדיגע פראבלעם. ווייל באלד מ'האט ארויסגעגעבן אויף יעדן אן איסור, איז וואס מ'האט שוין ארויסגעגעבן אמת'דיג איז אויכעט שוין נישט, ס'איז נישט תופס מקום. מיר איינער געזאגט אז יוי דו ווייסט נישט, זיי האבן געלייגט א חרם, זאג איך אים יא, ווען איך האב שכל, איך בין דאך נישט קיין רוצח, איך האב דאך נישט געלערנט אין סאקמארע קאקמארע חדר אלע יארן, ווען איך האב שכל און איך קום און איך מאך זיי צו די זאך, נישט זיי האבן מיר געמאכט צו די זאך, און ס'איז געווען יעצט אויכעט, א בחור האט ארויסגענומען א מעסער פאר א ראש ישיבה, איך האב עס געקענט טון פאר זיי אויכעט, נאר איך זוך נישט אז איך זאל זיין גערעכט ביי זיי, ווייל זיי זענען ביי מיר עפרא דארעא זיי זענען לא נחשב לכלום נואפים זנאים געלט גנבים און דעטס אלל, ס'איז ביי מיר לא נחשב לכלום, געמיינט זיי קענען טון וואס זיי ווילן, זיי קענען נישט, וואס וואלט עטס געקלערט, וואס וואלט דען געשען ווען איך טאנץ אראפ חלילה פון א דאך חס ושלום, און ווען איך צאל ענק ווען צוריק, איך האב ענק געקענט צוריק צאלן. מיט א סיוויל לאס, מיט אנדערע וועגן, נאר וואס? עס איז נישט אויסגערעכנטע בהמות, דאס איז היינט גאנץ סאטמאר, איינער האט אמאל געפענט א קען סערדינס, זאגט ער זעהסט דאס איז סאטמאר, אסאך פלייש, פיש האט ער געמיינט, פלייש, אבער אלעס איז אן א קעפ, יצחק גלוואונער שטערן האט אנגעדרייט דעם חרם, איז ארום צו יעדן רב און געסטראשעט, איך האב עהם דען נישט געקענט צוריק פיקסן? איך האב געזאגט זאל עהם דער אייבערשטער באצאלן וואס קומט זיך עהם.

טויט מיטן קאפ אויפגעבראכן. לוויה האט מען דארט געשיקט פלאוערס איז די שטאט האט אויפגעשריבן א מוראדיגן ווי מען זאגט לאוו לעטער פארן פאר מען באגראבט אים שרייבן זיי דארטן נאהב ער איז געווען באליבט נזכור אותו מ'וועט אים געדענקען תמיד הורי ילד השם און קינד וילדי השם און דעם אייבערשטנס קינדער. א ווארטן ס'זאל געשען אזא אומגליק דעמאלטס וועקט מען זיך אויף. וואט א שעים. ארויפלייגן א שטיקל פון בי בי סי פון לאנדאן וואס ס'איז געווען א גרויסע אסיפה וועגן אראבער זענען דארטן אידן וועגן צו מ'זאל לערנען אין סקול וועגן על דזשי בי טי איז וויל איך ענק זאגן הערטס אויס דאס און איך וויל נאר מאכן א רימארק אויף דעם. אין די ארטאדאקס דזשואיש קאמיוניטי דער איז א קאמפליטלי סעפרעט אישו

טאלק טו פריימערי סקול קידס, ניין און טען יער אולדס, אבאוט די פעקט דעט דיפרענט קיינד אוו פעמילי יוניטס ענד סעים סעקס רילעישאנשיפס עקזיסט, דען איט מעיקס איט הארדער פאר דאוז סעים סעקס רילעישאנשיפס טו פלאריש. נאו איי דאנט עקסעפט דעט. פאני ענאף די ניו גיידענס, די ניו גיידענס וויטש סקולס וויל, מעני וויל בי אימפלעמענטינג פראם נאו וויטש קאמס אינטו עפעקט אין סעפטעמבער טווענטי טווענטי, עקטשולי קליערלי סטעיטס דעט סקולס וויט א פעיט קערעקטער,

אלע יארן. מ'האט גארנישט געלערנט מיט די קינדער, צניעות, צניעות, איז במילא האט מען געשטופט יעדן קינד אין די מחילה. איינע פון פינף קינדער און איינע פון צען מיידלעך זענען געווארן מאלעסטעט אין חדר און אין מקוואות, דער'ס נאו נאמבער טו איט. און דא איז ווי אלע פארן ראנג, זיי רעדן זיך איין מיט דעם מ'מוז זיין פרום פרום פרום. מ'דארף לערנען א קינד די דעוועלאפמענט אוו די באדי, כ'פייט נאך יעצט אויך אויף דעם, און ס'וועט דורכגיין. די גאווערמענט האט מיר געזאגט דו גייסט געווינען, מען דארף אויסלערנען דאס קינד וואס דאס איז א פופיק, און מען דארף אים אויסלערנען וואס ס'קומט אים זרע, איך דענק איך בין געווען א בחור אין די ישיבה אין וויזשניץ, איז א בחור האט געהאט א קרי ביינאכט, האט ער געזאגט כ'האב געליינט דאס איז די גרעסטע עבירה מ'וועט נישט ארויסגיין פון גיהנום, זאג איך אים בהמה די תנאים און אמוראים האבן געהאט קרי ביינאכט, זאגט ער דו שייגעץ דו אפיקורס וויאזוי רעדסטו אזוי, זאג איך כ'וועל דיר דערציילן א מעשה. די גמרא אין מסכת שבת, דף קכ"ז עמוד ב', ברענגט די גמרא א מעשה בחסיד אחד וואס ער האט אויסגעלייזט א מיידל און ער איז געשלאפן מיט איר אין איין צימער און אינדערפרי איז ער געגאנגען אין מקווה האט האט ער געפרעגט די תלמידים מיט וואס האט עטץ מיר חושד געווען האבן זיי געזאגט קען זיין דורכן טלטול הדרך האסטו געזען קרי האט ער זיי געפרעגט וואס האט עטץ מיר חושד געווען ווען כ'האב זי גענומען צו שלאפן מיט מיר אין א צימער האבן זיי געזאגט. ט, קען זיין די רבי איז נישט קלאר צו ס'איז נישט דא צווישן אונז איינער וואס ס'טויג נישט האסטו געוואלט היטן א גאנצע נאכט, האט ער געזאגט דער אייבערשטער זאל ענק בענטשן אזוי ווי עטץ האטס מיך דן געווען לכף זכות זאל ער ענק אויך דן זיין לכף זכות ווייל אזוי איז טאקע געווען די מעשה. דו רעדסט דא פון תנאים, די נעיטשער איז ביי זיי געווען פונקט ווי ביי אונז אז אויב דאס פארן אויף א וועג מאכט שוואך און מ'קען קומען צו קרי האבן זיי עס אויך געקענט באקומען. ממילא וואס איז די גרויסע זאך זאג איך דעם בחור, ביסט געקומען ערגעץ אין א וועג טלטול הדרך, זיי נישט זיי נישט אפסעט, דאס איז אלץ נאר געזאגט געווארן ווען איינער איז נישט מהרהר גארנישט און ער איז ערליך די גאנצע צייט און אזוי ווייטער, ס'דא א ספר פון תניא ס'הייסט מאה שערים ס'האט אזעלכע הונדערט בריוון און ער שרייבט האמיר געזען קרי יום כיפור ס'שטייט ידאג כל השנה און ער וויינט רבי א תשובה א תיקון זאגט ער בהמה וואס דו ביסט. מען מיינט נישט דיך, מען מיינט א איד וואס האט קיינמאל נישט מהרהר, און אז ס'איז אים צוגעקומען יום כיפור ביינאכט קרי איז א סימן אז מען וויל אים עפעס זאגן פון הימל, איז ידאג כל השנה, און אויב ס'איז מוציא שנתו זאל ער וויסן איז ער א בן עולם הבא. זאגט אים דער תניא גארנישט איז נישט ביי דיר, נישט ידאג כל השנה דארפסט דיך נישט זארגן, און נישט אז דו ביסט א בן עולם הבא אויב ס'איז דיר גייט אדורך די יאר. נעיטשער איז נעיטשער. איך האב עס דעמאלס געזאגט פאר דעם בחור, און איך וועל דיר זאגן די אמת, איך האב עס געזאגט צו ברסלב פאר ס'איז נאך געווען אזוי מפורסם, מ'האט געוואוסט צען קעפיטלעך, מ'האט געמאכט א גאנצע זאך, ס'איז געווען שטיל. זאג איך אים, רבי איד, דארפסט נישט קיין צען קעפיטלעך, ביסט נישט ר' נחמנ'ס ציון, דו דארפסט גארנישט, ס'איז נעטשרעל. עניוועי, איז דא האבן מיר געלעבט אין טעות. יעדע ישיבה האט אפגעמאכט מ'טאר נישט רעדן דערפון, יעדע תלמוד תורה מ'טאר נישט רעדן, יעדע מיידל סקול מ'טאר נישט רעדן דערפון. דעטס ראנג. איך ווייס צענדליגע יונגע ווייבלעך וואס האבן חתונה געהאט, זיי האבן גארנישט געוואוסט, גארנישט! סאו דא דארף מען אונז אויך א תיקון. אונז דארפן נישט לערנען פון LGBT, אוודאי נישט, אבער אונז דארף מען לערנען דעם בחור'ס דעוועלאפמענט אוו די באדי, דעם מיידל דעוועלאפמענט אוו די באדי, און וויאזוי מען נעמט קער פון זיך, וויאזוי מען האלט זיך קלין, און אזוי ווייטער. כ'האב נאר געוואלט צוריקקומען א מינוט וועגן דעם חרם וואס מ'האט געלייגט אויף דעם יונגל אין די כיתה. כ'וואלט זאגן סאק מיר קאק מיר יאק מיר באק מיר, מ'גייט ראטעווען איראנישע אידן אין פערסישע אידן און אונגארישע אידן, באבוב איז געפארן ראטעווען דארטן פוילישע אידן, בולשיט עטס ארום, און יעדע תלמוד תורה האט מען מאלעסטעד קינדער אין יעדע תלמוד תורה איז געווען בוליס, יעדע תלמוד תורה איז דאס געווען, קיינעם האט נישט געבאדערט. סאו. רבותי, לעטס סטרעיטן אוט, ס'קומט א נייע יאר, לאמיר ווערן נארמאל. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת, און א גוט געבענטשט יאר. כ'וועל האבן יעדע וואך אם ירצה השם שיעור מיטן אייבערשטנ'ס הילף, צו כ'וועל פארן היי יאר אויף ארץ ישראל. כ'האב צוויי זאכן וואס ס'שטערן מיך, קודם כ'האב דא יעצט מקרה'ס וואס איך האלט אינמיטן, כ'קען נישט אוועק פארן, און די צווייטע זאך איז אז כ'בין נישט אזוי זיכער אז מ'מעג היינט פארן, ווייל די מצב איז דארט זייער אנגעשטרענגט. יעדן איינעם, טאמער דארפסטו נישט פארן, פאר נישט. פאר נישט, ס'איז זייער שרעקליך. שרעקליך וואס ס'איז נאך כ'מיין קיינמאל נישט געווען אזא מין שרעקליכער מצב מיט סיריע מיט שמיריע, דא גייסטו דיך שלאגן מיט איראן, און אמעריקע וועט נישט קענען זאגן מ'זאל אויפהערן די מלחמה, גאנץ ארץ ישראל וואס גייען אריין אין א מלחמה האבן זיך דעם חשבון באלד וועט אמעריקע זאגן סיעספייער. נישט זאגן פאר איראן סיספייער זיי זאלן מיט איראן גארנישט. רבותי נעמטס א תהילים'ל און נעמטס סליחות און נעמטס מחזורים און זיצטס אלע אינדערהיים. א גוטן שבת און א פרייליכן חודש אלול און א גוט געבענטשט יאר.